א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת. דאס איז אן עמערדזשענסי וואס איך לייג צו אנפאנג די דרשה ווייל איך האלט א יעדער דארף וויסן ס'קען ס'קומט יעצט זומער שלמה מלך ישראל רעדט אויך דערפון אין שיר השירים הגיע עת הזמיר איך האב געוואלט זאגן אז מ'האט מיר מודיע געווען אז אין לעיקוואד האט מען אריינגעברענגט ספעשל פאליס מ'זאל אפשטעלן די דראג פושערס ס'קומען מיט מאשין גאנס דארטן ס'איז ס'איז ס'איז געפערליך געווארן אז ס'איז שוין ליגעל אז ס'איז שוין ליגעל אין איין סטעיט דאס הייסט ס'איז שוין ליגעל איבעראל ווייל מ'קען דיך שוין נישט אפשטעלן פון ווי דו האסט עס און ס'איז גרויסע צרות און יעצט הער איך אז ס'איז דא נאך צוויי אידישע שטעט כ'וויל נישט זאגן די נעמען ווייל איך בין נישט געמאכט צו דעם איך בין געמאכט צו העלפן אידן צו מאכן מקווה'ס נישט כ'זאל ארום גיין רעדן לשון הרע'ס און די איידיע פארוואס מ'מוז עס מסביר זיין איז ווייל דער עולם כאפט נישט די סכנה וואס ס'ליגט אין די דראגס וואנס יו געט עדיקטעד יור פינישד. איז זייער וויכטיג אז מען זאל רעדן דערפון, אבער פונקטליך אין וועלכע שטאט ס'געשעהט, דארט ווי איך פאר פאר מקווה'ס קען איך נישט רעדן, ווען נישט וועט מען גראד וויסן, ווייל איך האב געזאגט ס'געווען א פראבלעם מיט די מקווה, פארשטייסט דאך וויאזוי ס'גייט, אין לעיקוואד בין איך נישט געווען יעצט פאר מקווה'ס, מען האט מיר פשוט מודיע געווען. איז איך וויל זאגן פארן עולם, ס'איז זומער, ס'איז דראגס, ס'איז סעקס, ס'איז בויפרענדס, ס'איז גוירלפרענדס, ס'איז וועדזשיינע טיים, מחילה טיים, פאר בחורים און פאר מיידלעך אויכעט, רבותי, טאמער איז עס געבינדען מיט דראגס איז כל באיה לא ישובון, און דען יו נעווער גאנע קליימב אוט אוו איט, בעט דעם עולם, פאר דו שיקסט דיין קינד אין קעמפ, אדער פאר דו פארסט אין קאנטרי, זיי זיכער אז דו האסט אויסגעלערנט דיין קינד אבאוט דראגס, און סיי נישט סמאוקן, סיי נישט עסן, נישט קיין בראוני קעיקס, נישט טרינקען קאוק וואס מ'לייגט אריין פילס. רבותי איטס יור רעספאנסיביליטי. יעצט לעבן מיר אין א דזשאנגל. ס'איז פונקט ווי איינער ווערט סטאק אין א דזשאנגל און ער ווייסט נישט וואסערע חיות טורפות עס קומען דארט, איז דארף ער אויסלערנען זיין זון אז דו ווילסט ביינאכט שלאפן אביסל, קריך ארויף אויף א בוים ווייל די חיות געווענטליך קענען נישט קריכן אויף די ביימער, נישט די בערן און נישט די אנדערע. חיות, רבותי, איטס יור ריספאנסיביליטי, איך לייג דעם שולד אויף ענק, וועמענס קינד ס'ווערט פארכאפט אין דראגס איז א סימן אז זיין זיידע האט געכאפט בילקעס ביים דברי יואל, מיינט מען דאס א מליצה, ווייל אהרן זאגט ער קען נישט מאכן א סקול פון שיעור ד', ער קען נישט מאכן א גערינג קאלידזש פון שיעור ד', ווייל די וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל דעם האבן דערווערגט, דאס הייסט ער מיינט ער וועט אויסלעבן אלע, עניוועי, איך דאס זעלבע מיין איך דא אויך נאר אלץ א מליצה, אז מען האט פארכאפט דיין זוהן אין דראגס, אדער דיין טאכטער אין זנות אדער דיין יונגל אין מקווה, עטס ווייסט וועמענס שולד ס'איז? איטס אלל יאר פאלט. ביז יעצט איז עס נישט געווען דיין שולד ווייל דו האסט נישט געקענט זאגן גארנישט, קודם וואלט מען דיר נישט געגלייבט, און נאכדעם אז קהל ייטב לב און ישיבה סאקמער קאקמער האט געהאט פאר שוואכע מיידלעך אז. דער חזר וועבערמאן מיט זיין שיטה ווי אגענט פון מאנסי זאלן ארויסהעלפן די קינדער, נו וואס האסטו געקענט טוהן? מה שאין כן היינט וואס די קינדער האבן א רעכט, און יעדער טאטע ווייסט וואס איז פארגעגאנגען און וואס ס'גייט נאך היינט פאר, אוודאי נישט אויף אזא פארמאט ווי ס'איז אמאל פארגעגאנגען, און מ'האמיר זיך שוין אויסגעלערנט. אז מען קען קיינעם נישט טראסטן און אפילו נישט משה רבינו ביי א איסור יחוד, ער איז פונקט אזוי ווי מצווה ווי יעדער ליידיגייער אין די גאס קעגן איסור יחוד ער זאל נישט זיין אין אן איסור יחוד, סא אז מען האט שוין אריינגעלייגט אזויפיל יארן ענק אויפצוקלערן און היינט אז איר זיצט שטיל זענט עטס דר'ערד ליגערס פון די ערשטע קלאס, איטס יור פאולט יו דידנט טיטש יור טשילדרען, שטעל דיר פאר. ספייקי מיט נחום קליין גייען נאך האבן מיידלעך אין א קעמפ, און איך הער אז ער זיצט ביי אלע אסיפות ביי די בעלזער מיידל סקול, ער איז דער גאנצער פירער, פארשטייסט? נאך אזא משוגענע חסידות בעלז, ס'שטייט ווען איינער וויל חתונה האבן צריך לבדוק באחיה זאל ער נאכקוקן די ברידער, בקיצור. מען קוקט אן אזא מענדעלע, א משוגענער, א צעדרייטער, אן אפיקורס, א חזר, אז מען קוקט אן ווי אזוי זיין שוועסטער קוקט אויס, זי געפירט טיש אין מאנטריאל, די רבי, דער בעלזער רב האט געכאפט א נערוון בראך, מען האט אים געגעבן שנעל די טאבלעטן, און זי האט געפירט שיין ביים עולם, א מחיה צו קוקן. Wow! איך האלט זי דארף זיך נאר אנטוהן א קורץ קלייד אויכעט סאו ס'וועט זיין צו קוקן ווייל זי איז א חתיך א ריעל איז חבד סאיז דא אויף וואס צו קוקן סאיז אזא שאנדע וואס איז געווארן פון די חסידות איך האלט אז דער בעל שם הקדוש האט נישט געוויסט אז סוועט קומען צו אזא ירידת הדורות ווען ער ווייסט ווען וואלט ער דאס נישט איינגעפירט היינט קען יעדער טוהן וואס ער וויל סאו בקיצור אז מען קוקט אן וויאזוי בעלזער רעבעצען זעט אויס צריך לבדוק באחיה קוק וויאזוי מענדעלע זעט אויס זעמער אויף גרויסע צרות. און איך בעט דעם עולם מ'זאל נישט קיין מורא האבן פאר די רעבעס פאר די אלע, ס'איז דא דער ישועות משה האט געהאט א גבאי נטע מאשקאוויטש, איך האב אים געקענט, ישיבה האמיר געלערנט אינאיינעם, איך פלעג אים אלץ זאגן נטע כ'האף אז דו האסט נישט קיין חרטה. ליטל דיד ווי אלל נאו וואסערא נואף ער איז, ער פלעגט אויפן ישועות משה'ס בעט פלעגט ער אויסשטרעקן בחורים און קינדער און טוהן כל דבר אסור, ס'איז אנבעליוועבל, און זיי זאגן אז מ'האט געזאגט פאר דעם שייגעץ מענדעלע. מענדל האט זיך דעמאלטס געמיינט ער ווערט רעבע, ער'ט מורא געהאט צו טשעפענען ווייל ער אליין האט געהאט א שלעכטע היסטערי, ער'ט מורא געהאט און מען האט עס צוגעלאזט צוואנציג יאר ווילאנג דער ר' משה איז געווען א וועפערייזער, ער האט געוועפט האט מענדעלע דאס צוגעלאזט, שוין, אזוי זעהן מיר היינט אויס, סאו רבותי פונקט ווי ס'איז וויכטיג מען זאל לערנען מיטן קינד שמע ישראל און נאך אנדערע הייליגע זאכן, זאלט איר וויסן ס'וויכטיג צו לערנען וועגן דראגס פאר דו שיקסט אים אין קעמפ אדער פאר דו פארסט אין קאנטרי. כ'האב אויך ערלעדיגט מיט די קעמפס, מיט די וואס זיי לאזן זיך, כ'מיין די סאקמערע קאקמערע מיט די בעלז שמעלז מיט די וויזשניץ פיזשניץ די, ביי זיי דאך נישט דא קיין דראג, זיי זענען דאך אפגעהיטענע מענטשן, און האב איך ערלעדיגט אז מ'זאל נעמען סניפינג דאגס פאר מ'גייט ארויף אויף די באסעס, האב איך באקומען שוין א פידבעק מיט פיקטשערס ווי מ'האט אויסגעטשעקט אלע קינדער וואס זענען ארויף אויף א באס. אבער דאס העלפט נישט קיין סאך, ווייל אין די קעמפ איז דא גוים און גויעטעס וואס זיי שטופן דראגס, איך האב ענק פארציילט, איך אליינס, איך בין געגאנגען אין ירושלים, אין מאה שערים, רחוב חומה השלישית, אין די געגנט, קומען צו צוויי יונגעלעך מיט גרויסע ווייסע קאפעלעך, און זיי האבן אויסגעזען אדער פון לעזער בערלאנד'ס משוגעים אדער פון די תולדות אהרן חברה, און זיי פרעגן מיך. איר ווילט קויפן א פאפיראס? פאפיראס דאס איז אזא סיגערעט, באט כ'האב געזען דאס איז געמאכט הענד מעיד, ס'איז דראג. זאג איך אים, קינד טייערע איך וואלט זייער גערן געקויפט ביי דיר נאר כ'האב נישט קיין געלט. אבער כ'וואלט כאפן א שמועס מיט אים, ווייסט וויפיל ס'קאסט און ווי גייט די רעוועניו ווער ס'האט אים געשיקט. זאגט ער, איך געב אייך צוויי אומזינסט, איר קענט האבן צוויי אומזינסט, איר וועט מיר שוין נאכלויפן צו באצאלן, זארגט אייך נישט. דאס איז וואס מ'לערנט אויס קינדער פון עלף און צוועלף יאר. סאו איין מיידעלע אדער איין יונגל דארף נאר אריינברענגען. נישט קיין סמאוקינג, א א פיל, כ'האב ענק שוין געזאגט, מען לייגט עס אריין אין עסן, און אין א קאוק, האט זי אפגעהארגעט די גאנצע קעמפ, און כ'על ענק זאגן בעסער, איך וואלט גענומען א סניפינג דאג יעדן טאג דורכצוגיין אלע קעמפס, ניין דער מנחם איז א משוגענער, הערט אויס, קען זיין איך בין משוגע, נאר איך זאג אייביג, אויב ס'העלפט דאס משוגעת, זאל'ס קענען אויפטון פאר אידישקייט איז דאך זייער א גוטע זאך, און דאס איז וואס דער רמב"ם זאגט אז די משוגעים זענען די וואס זיי האלטן די וועלט, עטס זיך נישט צו פארשטיין, דער רמב"ם וויל אונז זאגן אז די גאנצע וועלט ווערט געפירט דורך משוגעים? ניין, ס'ווערט געפירט דורך נארמאלע מענטשן, נאר די גאס האלט ז'זענען משוגע, פארשטייסט? עניוועי, איך וויל נאכאמאל זאגן, מען דארף נעמען זייער ערנסט די מצב, ווייל איך האב יעצט באקומען שוין נאך א קאל פון לעיקוואוד און נאך א קאל, די מצב איז איום ונורא,

אז יעדע קעמפ זאל האבן אויפן פלאץ א סניפינג דאג, סאטמער קיין עין הרע, למשל ביי מיידל קעמפ, איך האב א באנגעלאו קעגן איבער, דו ווייסט וואסערע א שטאטס מארק דארט איז? הי. טאמער איינער וויל וויסן צו מען קען מאכן אן עירוב, ס'איז דא מער ווי כפליים כיוצאי מצרים יעדן טאג דארטן, קיין עין הרע איז דאס א שטאטס מארק דא, נישט כפליים כיוצאי מצרים, שישים ריבוא בוקעים דיהם בוקעים בו, עניוועי, כ'וויל ענק זאגן, רבותי, ס'וואלט געווען זייער ראטזאם אז יעדע גרויסע קעמפ, קעמפ זאל האבן סטעדי א סניפינג דאג, און די קליינע קעמפס זאלן האבן איין מאל און צוויי מאל א וואך מען זאל עס קומען באקוקן. העי, ס'הייבט זיך יעצט אן. נחום ראזענבערג איז שוין אינגאנצן צודרייט. אוי אוי אוי גייט זיך יעצט אנהייבן. כ'בין נישט צודרייט. איך האב געהייסן די באס, די אלע באסעס, אז זאלן ווען די קינדער פארן אין קעמפ זאל זיין סניפינג דאגס, און עטליכע האבן מיך געפאלגט. איינער האט מיר אפילו אריינגעשיקט פיקטשערס. עניוועי, רבותי, דאונט טעיק איט לייט. טאמער ווערט מען פארכאפט. יו נעווער סי די ענד אוו איט. יעצט הואיל ואתא להכא וויל איך זאגן נאך צוויי וויכטיגע זאכן, איין זאך איז אז ווען א מיידל גייט אויס מיט א בחור פאר מערידזש פורפעסעס זיי גייען נישט מיט איסור ייחוד, זאלן זיי איין זאך געדענקען אז ווען זיי האבן גענומען א קאוק און זיי האבן אריינגעלייגט אין גלאז און זיי דארפן גיין אין טוילעט איז טאמער האט דאס מיידל אדער דאס יונגל איינע פון די קליינע דינע פילס און לייגט עס דיר אריין און ס'ווערט דיזאלווד און

קעמפס. אז מען האלט שוין דא, האלט איך אז מען זאל האבן א קעינאין דאג אז טאמער א גוי קומט באפאלן די קעמפ אויך. זייער זייער וויכטיג, יעצט לעבן מיר אין א סכנה, און די מדינת ישראל האלט יעצט אין איין באמבארדירן, און די גוים גייען זיך נוקם זיין, וואטש און צי, און זיי ווייסן אז די קינדער זענען אין קעמפ, זיי ווייסן אלעס, מען האט יעצט געכאפט א געוועזענעם ארץ ישראל'דיגן חבר הכנסת, ער האט פארקויפט פאר די אראבער סודות, ער איז געווען אין איראן מיט אלעם, העי, די סודות.

המון! כ'האב אויך געוואלט זאגן אז טאמער ברענגט מען אריין דאגס, למשל א קעינאין דאג, צו א סניפינג דאג, וואטעווער איט איז, איז אין א מיידל קעמפ זאל עס פירן נאר א גוי'טע, א פרוי, נישט קיין זכר, ווייל דער זכר גייט נעמליך אלע מיידלעך אטאקירן, און זיי גייען אהיים קומען מיט פרעגנענסיס גאלאר, די הלכה קען זיך נישט טוישן, עטס דארפט האבן א דאג. פיין, א פרוי זאל פירן די דאג, אין א מיידל קעמפ, און ווידעראום אין די יונגלעך קעמפ זאל עס א מאן פירן, איז נאטינג ראנג וויט אלל דיס. עטס כ'האב געוואלט זאגן ס'איז דא איינער א מגיד שיעור א ראש ישיבה ער הייסט שמעון דייטש ער איז פאר די ישיבה קטנה פון בעלז אין מאנסי ער איז דער גאנצער פירער. בעלז אין מאנסי, ער פירט די ישיבה קטנה האט ער געמאכט א שבת התוועדות צוויי וואכן צוריק און ער האט גענומען נאר די בעסערערע בחורים, ער האט גענומען מסתם סעווענטי אדער עיטי פראסענט און צוואנציג פראצענט שוואכערע האט ער געווארפן אין גארביטש. יעצט, קודם האב איך געוואלט זאגן, איך הייב אן על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, צו טון אזא רשעות איז נישט מער ווערד ווי מען זאל נעמען דעם מגיד שיעור צו דעם ראש ישיבה אפילו ער איז דער בעסטער און מען דארף אים ארויסווארפן ווי א הונט אין די גאס, אזאנס טוט מען מיט בחורים? כ'מיין דער בחור פלאגט זיך דאך נעבעך. נישט יעדער איינער האט די זעלבע כשרונות. דער בחור פלאגט זיך. גייט מען אים אזוי ביטער פארשעמען? ס'איז אנבעליוועבל. נאך גארנישט דאס איז בעלז. די זעלבע האב איך דאך געהאט צו טון מיט די שקצים דארטן אין ירושלים האב איך געהאט צו טון מיט זיי, מיט דעם פירער און אין בני ברק, און כ'האב געהאט צו טון די זעלבע מיטן תל אביב. וואס האט עטץ געמיינט? די קינדער זענען שמאטעס? נער זיי קען נישט, ער פארשטייט ער נישט אביי ורבא. איז וואס? ווען עטץ זאלט מיך געפאלגט וואלט מען געלערנט אין א ישיבה קיצור שלחן ערוך. ברענג ארויס אז צוואנציג פראצענט בחורים קענען גאנץ קיצור שלחן ערוך. וועט ער זיין די גרעסטע מורה הוראה וואס ס'איז דא. די מורה הוראות קענען דאס נישט. און צווייטנס האב איך געוואלט זאגן אז יעדער טאטע וואס ער גייט נישט צו די גאווערמענט און מ'איז מוחה אויף דעם זאל מען וויסן זענט עטץ די בהמות. איך זאג ענק אייביג איך גיי ענק נישט צו קייען די עסן פאר ענק. איך גיי ענק נאר זאגן וואס מ'קען טון. דאס, וואס האט עטץ געטון ווען דאס קומט צו צו טשענעל טוועלף, ראקלענד קאונטי טשענעל טוועלף, אדער צו די עף בי איי בילדינג אין סאדערן דיסטריקט, זאלט איר וויסן, קומען זיי אריין אין פיקטשער. אזוי האבן מיר אונז ארויסגעווארפן משה הערש קליין, און אזוי גייען מיר אונז דעם אנדערן שייגעץ קליין נאכן קליינען מסדר זיין. איטס יור אבליגעישן טו דו וואטס רייט. און טאמער מ'וועט קומען אז די רבי האט געזאגט, ס'איז נישט דא קיין רבי, ס'איז דא דיין קינד, ער איז פאר דיר וויכטיגער ווי די רבי. אקעי? ווען דער רעבע שטארבט וועט מען אים ריפלעיסן, ווען דיין קינד וועט חלילה שטארבן צו זיך נעמען דאס לעבן צו ער'ט גיין אויף דראגס, דעמס וועסטו אים נישט האבן. סאו יור טשיילד טו יו איז מאר אימפארטענט ווי דער גאנצער רעבע. ווען דו האסט חלילה א צרה אין דיין הויז און מען קאלט אפ דעם רעבע אינמיטן דער נאכט און מען לאט אדורך דעם טעלעפאן קאל ס'איז אלעס זייער פיין אבער נאכדעם געט זיך דער רעבע א דריי אויס און ער שלאפט ווייטער ער האט דיך אין דר'ערד מיט דיין קינד מיט דיין קראנקהייט מיט אלעם דאס דו זאלסט האבן דעם רעבן פונקט דארטן ווי דער רעבע האט דיך. יעצט אונז פארלאנגן פון דעם ראש ישיבה ער זאל מאכן נאך א שבתון. און די בחורים וואס מ'האט נישט גענומען זאל ער יעצט נעמען, און ס'זאל זיין אן עקסקיוז אז ס'איז נישט געווען גענוג קיין פלאץ פאר אלע, און טאמער ער וועט עס נישט טון, יבוא יומו, ס'וועט קומען דיין צייט אויך, ווארט שוין צו. איך וויל ענק ארויפלייגן א דבר תורה וואס א ליבאוויטשער משפיע זאגט, זייער א שיינע דבר תורה, און איך וויל עטס זאלטס עס אויסהערן. ווייל די אלע מגיד שיעורים מיט משגיחים, מיט די אלע וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, ס'איז דא צענליגע וואס זיי קאלן, אט א טאכטער האט באקומען קענסער אין קאפ, ער האט א זון, ער האט דאס און אן איין, קוק אהער דער שייגעץ, דער פלאטיטשענער, דער שייגעץ האט געזאגט ברבים א דריי פערטל שעה א דרשה נחום ראזענבערג ברענגט אונטער דעם גאנצן דור. אלע קינדער זאלן עס הערן. וואס האט אים דער אייבערשטער באצאלט? אז זיין זון, וואס ער איז א זכר, גייט זיך אפשניידן דעם פיפיק און ער וויל ווערן א נקבה מען זאל אים אריינשטופן. איך כאפ זיך דא ווי פארגעגאנגען. דאס קומט אלעס ווייל דער אייבערשטער פירט זיין וועלט. ס'איז נאר דא איין קליינע זאך וואס מען דארף קוקן ווען דער אייבערשטער פירט די וועלט, אז ער האט אין זיין פאליסי אז ער איז א מאריך אף. דעטס אלל. באט די מינוט דער מאריך אף גייט דורך עווריבאדי פעיס די פרייז. דושינסקי קאלט יעצט אפ דער קאץ אז ער האט אונטערגעשריבן און ער בעט מיך איבער. זאג איך אים ער האט מיט מיר נישט געטשעפעט. ער האט געטשעפעט פינעף יאר דילעי אז מען זאל די קינדער נישט וואטשן. דעטס אלל הי דיד. נישט מיט מיר. מיט מיר האט ער נישט געטשעפעט. דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט דעמאלטס פאר קארף, מען האט אים אפגעשניטן די בארד, האט קארף אים געפרעגט צו ער זאל גיין צו די רעגירונג צו ער זאל אים איינזעצן, האט ער געזאגט ניין, ער האט מיט אייך ניט געטשעפעט. ער האט געטשעפעט מיטן הייליגן בעל התניא און מיטן בעל שם, און דו קענסט פאר זיי נישט מוחל זיין? האט ער גארנישט געטון? און וואס האט זיך אויסגעלאזט מיט נחמיה'ן? ער האט באקומען הונדערט און דריי יאר, ס'האט נאך א מענטש נישט באקומען אזא פריזען סיסטעם, דער ווארדען האט געלאכט, ער האט געזאגט ס'נישט דא ביי אונז אזא מין עונש, נישט דא אזא פאנישמענט, האט דער דזשאדזש געפרעגט וויפיל איז דיין מעקסימום, זאגט ער פארטי ניין יערס, זאגט ער געב אים פארטי ניין יערס. דעמאלטס האט ער געשיקט שלוחים איבערצובעטן דעם קארף, האט קארף געזאגט, דער רבי האט געזאגט, איר האט מיט מיר ניט געטשעפעט, איר האט געטשעפעט מיטן בעל התניא, מיטן בעל שם, האט ער געשיקט שלוחים, מען זאל איבערבעטן דעם בעל התניא מיטן בעל שם, האסט נישט געטשעפעט נישט מיטן בעל התניא, נישט מיטן בעל שם, האסט געטשעפעט מיטן הייליגן באשעפער, זיי האבן נאר. ארויסגעברענגט דעם אייבערשטנ'ס תורה. סאו וואס איז יעצט? יעצט זיצט ער איינגעלייגט. איז איך וויל עטס זאלט אויסהערן די מעשה, עט עטס זעהן וואס דאס הייסט וואס דער דער אייבערשטער באצאלט פאר יעדן. הערטס עס אויס. פאר איך לייג עס ארויף וויל איך נאר צולייגן א קלייניגקייט, אז דער מנחם מענדל דייטש, דער חזיר וואס האט אפגע'חזיר'ט אפאר קינדער אין בעלז אויף פיפטינט עוועניו, דער איד, דער דייטש, דאס איז גאר די טאטע פון מנחם מענדל, אז דעם האט אויך דער אייבערשטער יעצט ביטערליך באצאלט, האט ער א זון א חזיר, שוין געזעסן אין תפיסה, איז שוין ארויס, און ער איז שוין אריין, דאס אלעס קומט אהיים. רבותי, הערטס אויף צו טשעפען מיט קינדער, און הערטס אויף צו מאכן בחורים דערנידריגט, און מיידלעך, ווייל ס'וועט ענק זעהר ביטער אהיים קומען. און יעצט לייג איך ארויף די מעשה.
אברהם הוא מנהל מוסד מסוים בארץ, ונסע פעם לארצות הברית לגייס כספים עבור המוסד שלו.

בלאגס און אין אלע אינטערנעט סטארס. קאלן מיך אפ אפאר ערנסטע מענטשן פון די קהילה פון וויליאמסבורג און זאג דו ווייסט אז ביי אונז איז אויך דא יונגעלייט וואס זיי שטופן דראגס? יא אויך דא. און נאכדעם זאגט מיר איינער אז אין בארא פארק איז דא א הויז ווי דארט קויפט מען עמטליך דראגס. און דארט דרייט זיך א זונה אן אשת איש אויכעט. תרח, ב, כ'וויל ענק זאגן איין זאך, ס'שטייט אז די אנשי כנסת הגדולה האבן געהארגעט די יצרא דעבודה זרה, דעם וועט מען זעהן אז די לעצטע נביאים שטייט שוין נישט פון דינען די עבודה זרה, שטייט ושוא עבוד אלקים, מ'דינט נישט גענוג דעם אייבערשטן, מ'זאגט אז ס'איז גוט, ס'איז גוט אזוי אויך, מה בצע כי נשמרנו משמרתו, בקיצור, מ'רעדט שוין נאר פון נישט דינען דעם אייבערשטן.

איך האב צו רעדן אויף דוד'ל טווערסקי, א מורא'דיגע זאך. דער מענטש איז דאך אזא מין עוכר ישראל, ער האט דאך אזויפיל אידן וויי געטון, אויף דעם האט זיין טאטע געדארפט בויען א שטעטל, ער האט דאך אומגליקליך געמאכט משפחות, גע'גט, ווייל זיין פאליטיק האט אויסגעטראגן אנדערש, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט. ער האט געשיקט א שליח זיין ראש הקהל צו ישראל האגער צו ישראל האגער המצרי ער זאל נישט קומען צו די חתונה געמאכט א חתונה א וואך צוריק האבן זיך אלע וויזשניצע ברידער צוזאמען געשטעלט און קיינער איז נישט געגאנגען און דאס איז פאר אים געווען א גרויסער פראסק ווייל ער האט געמיינט אז ער קען אנדרייען אלע וויזשניצע קינדער ער כאפט נישט אז די גמרא האט דארט א גאנצע אריכות. אז טאמער איינער איז א חצי עבד און חצי בן חורין קען ער נישט חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער ווייל ס'קומט די צד פון די עבדות און ס'איז משמש דארטן די צד חירות איז וואס איז די עצה? איז די עצה זאגט דארטן די גמרא ער זאל אים באפרייען ער כאפט נישט אז אלע ר' מאטעלע'ס קינדער זענען אזאלעכע שקצים פונקט ווי ער ווייל זיי זענען אויכעט טווערסקי אייניקלעך דאס כאפט ער נישט. נישט, און דאן אלע טווערסקי אייניקלעך, די זעלבע רשעים פונקט ווי ער, האבן זיי אים געזאגט אונז קומען מיר נישט, קיין איינער קומט נישט, דא האט ער זיך שוין געשארפט די ציין אז ער וועט זאגן ישראל'ן זאל נישט קומען, די אנדערע וועלן יא קומען, ער וועט זיין באלעבאס אויף די וויזשניצער קינדער, און ער כאפט נישט נאך א זאך, וואס ער א רשע טווערסקי איז, איז האגער נאך א גרעסערע רשע, ר' מאטעלע האט געדרייט דא און ער האט געטוהן, נא אז איינער איז אריין קומען האט זיך באקלאגט, האט ער יענעם גראד אהער גענומען, ער האט יענעם נישט געפרעגט, ער האט געטוהן וואס ער האט געוואלט. האט אריינגעשטעלט זיינע קינדער, געמאכט זיי רבנים, ס'איז דא אזעלכע וואס זענען נישט אפילו ראוי צו זיין א רועה בקר, אבער אזוי ווי ס'איז רעבישע קינדער מוז מען זיי אלעס נאכגעבן, עניוועי דאס איז נישט וויכטיג, וואס איך וויל זאגן איז אז ער פילט זיך זייער נישט גוט אז קיינער איז נישט געקומען ווייל יעדער האט גערעדט, האט ער זיך מיישב געווען, געמאכט די וואך בר מצוה, האט ער זיי גערופן, ער האט געשיקט פערזענדליך שליחים יעדן צו רופן, יעצט וועל איך צוקומען צו וואס כ'האב אנגעהויבן. תוך שבחיו בא לידי גנותו, תוך גנותו בא לידי שבחיו. ער האט אין זיך איין מעלה, אז ער איז אויסער דעם וואס ער איז א רשע און א שייגעץ איז ער א מורא'דיגער פאליטישן. און פאר א מנהיג איז דאס מורא'דיג גוט. ווען איך האב מיט אים געהאט צו טון מיט די מקווה, איך האב געבויעט דארט די מקווה, און איך בין אים אריינגעגאנגען זאגן אז מ'האט מאנס געווען צוויי קינדער און ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, האט דער שייגעץ געזאגט איך ווייס פון גארנישט. זאג איך אים שייגעץ וואס דו ביסט, די מאמע איז דא געווען, זי האט געוויינט צו דיר און זי האט געזאגט אז איר קינד וויל זיך נעמען דאס לעבן. האט ער געדריקט א באטן און מען האט שוין צוזאמגערופן די כולל אינגעלייט זאלן מיך שלאגן, האב איך געזאגט רעבע איינער לייגט א הענט אויף מיר איז דא די עף בי איי פאר אינוועסטיגעישן, קיצער ער האט געמאכט אין די הויזן און ער האט שוין געמאכט א יו טורן, ער זאגט מיר אזוי ר' נחום זעץ דיך אראפ וואס ווילט איר, זאג איך אים הערשי ברייען מוז פארלאזן אייער שטוב און דער בחור מוז קריגן טערעפי, זאגט ער אזוי הערשי ברייען עט ער ארויס פאטערן אבער קען נישט מיט איינמאל ווייל ער קען אלע סודות אין די שווייצער באנק אקאונט, און ווידער אים דאס וואס איך זאג. אז מען דארף געבן טערעפי זאגט ער ער האט עפעס א סייקייטעריסט אין פלעטבוש ער וועט אים געבן טערעפי, זאג איך אים רבי דו ביסט א שייגעץ א ליגנער, וועסט געבן איין וואך צוויי וואכן טערעפי נאכדעם וועסטו זאגן ער איז שוין געזונט, וואסערע א רשע דו ביסט דאס ווייס איך, בקיצור האב איך געזאגט איר מוזט עס אריינלייגן צוויי וואכן פריער און מען וועט גיין צו א סייקייטעריסט, און איך בין אייך שולדיג יעדע וואך צו שיקן א רעסיט פונעם דאקטער, און ס'האט געדוירט א יאר טערעפי פאר דעם בחור, ער האט שפעטער חתונה געהאט ברוך השם, צי ער לעבט גליקליך? נע. זיכער נישט אזוי גליקליך ווי דוד'ל טווערסקי. יעצט למעשה, דא האט אויך דוד'ל טווערסקי געמאכט א יו טורן, ער האט געזען אז די אלע חברה האבן זיך אפגעלאזט פון אים, ער האט צוריסן די משפחה, א שייגעץ אן ארור המן, האט זיך מיישב געווען האט ער געשיקט צו יעדן א שליח, קומטס און כ'מאך א יו טורן, און דאס וויל איך ענק מסביר זיין, די רעבעס זענען אזוי שוואך, ווייל זיי לעבן נישט פאר גארנישט, ס'איז נישט אז מ'מאכט נאך א דאלער, טאנצן לכה דודי, כ'וועל באקומען א דאלער, ס'איז אלץ מ'האלט פון אים, אזאלכע פילינגס. פאקטס, און איינמאל דו צוברעכסט די פילינגס זענען זיי פיניש. גאנץ סקווער איז געווען אנדער שאק ווען ער האט אים געשיקט א שליח פאר ר' ישראל האגער ער זאל נישט קומען. עניוועי, איך וויל נאכאמאל בעטן די אלע חברה זאלן נישט מורא האבן פאר קיינעם און זיי זאלן גיין זייער וועג, קיינער קען זיי גארנישט טון און מען זאל פאר גארנישט מורא האבן, און אזוי זאל מען טון מיט אלע רעבעס. אלע רעבעס זענען היינט מופקרים, חזירים און נבלים, אז מען זעט די רעבע איז נישט אן די רייט טרעק, סטעי עוועי פראם איט. יעצט טוט זיך דא אין באיאן א גאנצע אויפרידעריי. באיאן איז אזוי, איך האב געזעהן פיקטשערס ביי רבי יאסל וואזנער אין שטוב פון די חתונה פונעם היינטיגן באיאנער רבי, זעהט מען ער האט אראפגעוואקט דאון די אייל, ער מיט איר, קלאטשט אין ארם אין ארם, צו מען האט עס געמעגט טוהן? אה, איך ווייס נישט, אין אין ריזשינער הויף האט מען אסאך זאכן געמעגט, דער לעאווער האט. געגאנגען מיט זונות אין די גאס און מען האט געזאגט צו הויעכע זאכן, איז ביז ס'איז געקומען די דברי חיים און אנדערע זיי האבן מלחמה געהאלטן, עניוועי למעשה זעהט מען ווי ער גייט אראפ דאון די אייל צו די חופה און ער האלט זי אן ביי די במחילה, זיין הענט איז ארום איר ענד היז טאטשינג הער ביי די במחילה, דאס איז היינט א רבי? איז למעשה דער באיאנער רבי געווען א נארמאלער מענטש? איז געווען דא דעמאלטס איינער האט אים געוואלט פארקויפן א דיעל דער וואס האט איינגעווייקט אסאך מענטשן האט ער געזאגט איך בין נישט אין ביזנעס ער האט געראטעוועט געווארן ממוות לחיים, זייער א שיינע זאך פון אים, נאר ער האט זיך אנפארטשענעטלי צוגעשטעלט צו די משוגענע קנאים, און זיי האבן געמאכט אזוי אז ווער ס'האט א סעלפאון צו א סמארטפאון איז ארויסווארפן, זיינע קינדער וועט מען נישט, אבער נייע עט מען נישט צונעמען, און דאס איז דאך א משוגעת, ווייל אויב יענער האט האט ער, דארף מען ארויסווארפן די קינדער אויכעט, און אויב ער האט נישט האט ער נישט, און אויב דו ביסט נישט קיין משוגענער וואס האסטו זיך אריינגעלאזט מיט די סאטמערע דרכים? דאס איז נישט נארמאלע דרכים, כ'האב שוין אסאך מאל מסביר געווען, אונז זעמער אין גלות ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט ברענגען משיח, קומט אריין אויף ארץ ישראל איז געווען דריי מצוות, איין מצוה איז ס'זאל מען מאכן א מלך, די אנדערע מצוה איז מען זאל עוקר זיין זרע של עמלק, און די דריטע מצוה איז מען זאל בויען א בית הבחירה, און דאס איז געווען אין די צייט פון שמואל הנביא מיט שאול המלך, עס איז געווען דעמאלטס די הייעסט פוינט אז משיח זאל אונז אויסלייזן פון גלות, און מ'האמיר עס נישט דערלעבט. פארוואס? ווייל שאול המלך האט געהאט א פאליסי, די פאליסי איז אלה הצאן מה חטאו, איך גיי יעצט אויס'הרג'ענען די אלע שעף, איך זעה נישט פארוואס ס'קומט זיך זיי, איי דער אייבערשטער האט אים געהייסן זאל עס טון, אויף דעם האט שוין דער סמך מם אויף אים געארבעט אז וויבאלד דו פארשטייסט נישט טו עס נישט. יעצט איך וויל פרעגן דעם ביאנער רעבן, אלה הצאן מה חטאו, וואס זענען די אלע קינדערלעך שולדיג? דער טאטע האט א סעלפאון? איז וואס? און נאכדעם ביאנער רעבע, וואס דיין טעות איז, איז אזוי, מ'האט גע'רודפ'ט דעם ביאנער רעבן ווען ער האט געוואוינט אין די איסט סייד, איך געדענק, פלעג גיין יעדן חנוכה זעהן ווי ער צינדט לעכט ווייל ער געהאט עפעס די מנורה פון ריזשינער, נאכדעם בין איך געפארן אויף די וועסט סייד יעדן חנוכה, איך האב דעמאלטס געלערנט אין סאטמאר און די חברה האבן געשימפט ער איז אן אפיקורס ער איז א שייגעץ און א שייגעץ און א ייגעץ און א בייגעץ דאס איז געווען סאטמארער שפראך און בקיצור און מיט דעם איז געווארן א גאנצע מאוומענט קעגן ביאן מ'זאל חלילה נישט פארכאפט ווערן זאל נישט גיין זעהן דעם איד און יעצט גייט עטץ טאנצן מיט די משוגעים עטץ זענטץ צודרייט. באיאנער רבי, איך מוז אייך זאגן, ווען נישט אייער כבוד התורה וואלט איך געזאגט איר זענט א צעדרייטער הונט, איר האט מיט סאקמער קאקמער גארנישט, און לאזט זיך אפ פון זיי. דער קארלינער האט זיך אויכעט אויסגעלאכט, פארשטייט גוט, זיי האבן ארויסגעגעבן צעטלעך, דאס איז דאך א גוטע זאך, דאס מאכט א פירסום. באיאנער רבי, איך האב געהאט צוויי הונדערט הערערס אויף מיין האטליין, וואו איך האב עס געעפנט, היינט האב איך אין די שווערע שווערע טויזענטערס, פארוואס? ווייל ס'איז ארויסגעקומען אן איסור דערויף, דעטס אלל, נו ברויכסטו שוין גארנישט, ס'פארט אליינס. בעסטע עדווערטייזמענט. יעצט, איך פארשטיי אז ס'איז נישט גוט אז מ'האט א טעלעפאון מיטן אינטערנעט, איך פארשטיי עס, ס'איז זייער גוט, ס'איז אבער פונקט אזוי נישט גוט ווען מ'האט מאלעסטעד קינדער אין טוילעט אין באיאן און צענווירט האט זיך אנגעהויבן אנצונעמען פאר די קינדער, האט מען אים געזאגט דו ביסט משגיח אין בית מדרש און נישט אין טוילעט, כ'האב עס שוין געזאגט אמאל. באט לאמיר זאגן איך פארשטיי זייער גוט, מען טאר נישט טון אזא זאך, מען טאר נישט האבן אן אינטערנעט, דארף באיאנער רבי זאגן רבותי איך וויל נישט מען זאל האבן אן אינטערנעט, באיאנער רבי איז פון די רבנים די געציילטע וואס ער האט נאך השפעה אויף די קהילה, סאיז נישט קיין צו צעלאזענע סאטמארע פערד, די רבי האט נאך דאס ווארט, יעצט אז דו ציעסט איבער די שטריקלען יעדער האט עס באהאלטן אינדערהיים, וועסטו פארלירן אטאמאטיש, יו גאנא לוז. און נאכדעם אז מען ווערט געוואויר אז איינער האט עס יא, ער האט עס באהאלטן, דעטס טו בעד, ער מעג עס האבן און ער דארף עס האבן, אמאל דארף ער עס האבן און אמאל קענסטו סתם נישט איינטיילן יעדן א דעה, און טארסט נישט פארגעסן אז די אלע זאכן וואס די עדה מאכט דאס איז נישט פארן המון-עם, דאס איז פאר די פאר קלויז משוגעים, דעטס אלל. קען נישט יעדער לעבן אויף אזא אויסגעפאפטע הויעכע מדריגה, זיי לעבן אויך נישט, זיי האבן געהאט א שוויץ באד. ווען זייערע ווייבער זענען געווען א נידה, האבן זיי געשטופט אין מחילות אין שוויץ, מען פלעגט זיך דארט אויסשפרייטן, מען האט אויסגעוועלגערט, פוי, א גרויל געווען, סאו דאונט געט קעריד אוועי פון די משוגעים. און נאכדעם באיאנער רבי, איך וויל אייך פרעגן אן אנדערע זאך, איר געהאט אן איינגעשטעלטן דא אין מוסד אין בארא פארק? וישובו מתור הארץ ארבעים יום, איך בין געווען יעצט. אין די מידוועסט, איך האב געהאט א קאר, כ'האב מיר צוגעשטעלט, איך בין געפארן, כ'בין געווען נישט נאר אין טשיקאגא, כ'בין געווען אין מילוואקי, כ'בין געווען אין דענווער, און כ'בין געווען אין וויסקאנסין, כ'בין ארום געפארן באקוקן מקווה'ס, בקיצור איין מקווה, כ'האב פרובירט צו פארעכטן און געבן אינסטראקשענס וואס צו פארעכטן און ווען צו פארעכטן, יעצט די מידוועסט רבנים כאפן נישט,

און ער האט מיר באפוילן מיט א יאר צוריק ווען מיין שוועסטער האט געמאכט אן אייניקלס בר מצוה אז איך זאל נישט קומען ווייל ס'איז אין זיין בית מדרש אין זיין האל, איך בין דווקא יא געפארן, איך האב אים געוואלט צונעמען די פייוו או וואן קעי, כ'האב שוין גערעדט דערפון באריכות, יעצט איז דא א צווייטע רב אין טשיקאגא וואס ער האט א פסול'ע מקווה, ס'האט צוויי פסולים, איינס איז מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה ווייל די סטיעם פייפ איז אין דעם. וואסער לעוועל, און די צווייטע פסול איז אז דער נקב פונעם בור זריעה איז זייער נידריג אזוי ווייט אז ס'רינט די גאנצע צייט צו די מקווה אריין און ארויס אהין און צוריק איז במילא איז עס געהריג זחילה זחילה ניכרת מיט אלע פיטשיווקעס כ'האב פרובירט צו זאגן כ'האב מיך פרובירט צוצוגיין צו אים אבער ער האט זיך געדרייט פון מיר ער פלעגט אוועק גיין שנעל ער האט געוואלט פון מיר פטור ווערן. ער האט געמיינט אז איך קען אים נישט כאפן, העי איך האב א האטליין אויך רבי איד, ער האט געמיינט איך וועל אים נישט כאפן, עניוועי איין נאכט האב איך אים געכאפט, איך האב אים געזאגט רבי איד די האסט א מקווה וואס די נעמסט געלט אויף דעם, קען זיין מען טובל'ט כלים אויך, זאגט ער ניין כלים טובל'ט מען נישט, בקיצור און אפילו ווען נישט, ס'קען זיין מענטשן טובל'ן יא אבער די ווייסט נישט, בקיצור די נעמסט געלט די זאגסט די האסט א כשר'ע מקווה ס'האט צוויי מעידזשער פסולים, וואס דאס איז וויזיבל א ניין, מען דארף, איך האב נאכנישט באקוקט די גאנצע מקוה, איך האב נאר געזען דארט ווי מען טובל'ט זיך, און גראדע איך וויל ענק זאגן איך גיי דאך נישט אין קיין מענער מקוה, איך בין נאר אריין פשוט צו זען וואס דארטן טוט זיך, שוין, און זיי זאגן מען האט געהאט עפעס איינעם, פרעג איך אים יענער איז דא געווען, זאגן זיי ניין, יענער האט געגעבן אינסטראקשענס אויפן טעלעפאן, און אזוי זעט אויס אלע מקווה'ס, איז בקיצור. און ער האט זיך גענומען און ער געט מיר א זאג, כ'האב נישט קיין צייט, כ'האב עפעס אן אפוינטמענט מיט איינעם, האב איך אים געזאגט, הערט אויס רבי איד, קענסט האבן אפוינטמענטס מיט וועם דו ווילסט, איך גיב דיר א חודש צייט זאלסט עס פאררעכטן, ווייל ס'דויערט צייט עס צו פאררעכטן, און אויב נישט, איך האב יעצט א מקווה וואס איך בוי לעבן טשיקאגא פאר די שוחטים, כ'האב ענק שוין געזאגט, ווייל זיי לויפן ארום א גאנצע נאכט, זיי לויפן זיי זענען מזנה און בייטאג שעכטן זיי לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה עניוועי, איז איך וועל דארטן זיין יעצט אסאך מאל, ביז מען. גיסן ביז מיט אלעס, מען האט יעצט שוין געמאכט די פלענס, האב איך אים געזאגט איך מוז אפילו נישט אריינגיין אין די מקווה, איך וועל האבן איינעם וואס וועט אריינגיין ער וועט מיר זעהן זאגן פונקטליך וואס דארט טוט זיך און ווען נישט איז דא פיקטשערס, אויב ד'עסט נישט פאררעכטן, עסטו דיר מאכן זייער אסאך צייט, וואטש ענד סי, ווייל איך בין נישט קיינעמס נאר, עטס האטס ענק איינגערעדט, עטס הייסטס רבנים, דער עולם זענען אויף א מדריגה קלענער פון ענק, און עטס קענסט טון מיטן עולם וואס מען וויל, איז וויל איך דיר זאגן מיט מיר קענסטו נישט טון וואס דו ווילסט, דאס עסטו דיך אויסלערנען. איז במילא האסטו יעצט א סיריעס פראבלעם, איך געב דיר א חודש צייט עס צו פארעכטן, און איך קאל דיך אפילו נישט אפ דיך צו סטראשען ווייל איך בין זיכער אז מען הערט דעם האטליין איבעראל. דער רב דער שייגעץ דער טווערסקי וואס ער איז אויך דארטן א רב פון אן אנדערע שול וואס האט געזאגט איך זאל נישט קומען צו די בר מצוה פון מיין שוועסטערס אן אייניקל, דער האט אויכעט געזאגט ער ארבעט פאר די עדה און ער האט זייער זיגל און ער וויל נישט אז מען זאל אים כאפן אפילו רעדן מיט אים. דעמאלטס ווען מיין שוועסטער האט געמאכט בר מצוה דאס אייניקל איז געווען א חזיר, א פעדעפייל וואס האט מכשיל געווען א קינד אין מקווה און האט געשריגן א דער ראש הקהל האט געשריגן דער ראש הקהל צו דער גבאי געט אוט אוו דיס שול אר איי קאל די פאליס יו אר א פידאפייל נישט אויף מיר אויף יענעם האט ער געשריגן יענער האט זיך אויפגעהויבן און איז אנטלאפן נו האט שוין דער רב געזעהן ס'טויג נישט איז ער צוגעקומען האט מיר געגעבן מזל טוב כ'האב דאך נישט געוואלט זאגן איך דארף האבן דיין מזל טוב די דר'עטליגער וואס די ביסט זענען עטס אזוי פּיקעװעט מיט ליגנט און מיט גנבֿה און מיט גזילה און מיט הלבנת פּנים, מיט אַלע צרות זענט עטץ אָנגעפּיקעװעט. איך דאַרף האָבן דײַן מזל-טובֿ, דאַרף איך האָבן, נאָר גאָרנישט, איך האָב נישט געזאָגט, װײַל איך זוך מיך נישט צו קריגן אױף נאַרישקײטן. װען נישט, װאָלט איך מיך געקענט שױן קריגן דאָ צען יאָר מיט צײַטן, און איך װאָלט נערגעץ נישט אָנגעקומען. איז למעשה, איך גײ אים אַפֿילו נישט אָפּקאָלן. איך האָב מיט אים גערעדט, איך האָב אים איבערגעגעבן דעם מעסעדזש, איך גיב אײביק איבער. פערסאנעל א מעסעדזש, נישט דורך שליחים, ווייל איך האב זייער נישט ליב אז צו שיקן דורך א דריטן און טאמער מען געט נישט איבער בין איך ריספאנסיבעל, סאו וויל איך דיר זאגן איך האב דיר איבערגעגעבן דעם מעסעדזש פערסאנעל, עס איז געווען דינסטאג ביינאכט צען דרייסיג טשיקאגא טיים, אז דו האסט א פסול'ע מקווה און פיקס עס, דו ביסט געווען ביזי מיט אן אפוינטמענט, קענסט נאך זיין ביזי מיט אסאך אפוינטמענטס באט ווען דאס גייט ארויסקומען אין די שטאט גייסטו האבן זייער זייער א מיעסן פנים. ווייל דו נעמסט דריי דאלער צו די מקווה וואס באדערט מיך נישט, נעם זעקס, נעם צען, אבער דו מוזט צושטעלן א כשר'ע מקווה, און טאמער נישט שטעל ארויס א גרויסן צעטל מיין מקווה איז נישט כשר, וויפיל פסולים נאך ס'האט ווייס איך נישט, ס'איז דא אויבן אויפן דאך איז דא אזא פייפ וואס ס'ברענגט אראפ די וואסער, ס'מאכט פון א האריזאנטל פייפ א ווערטיקל, האט עס דארטן א קעטש בעיסן אז ס'איז אביסל גרעסער פון דרויסן און קלענער אינעווענדיג. עס איז דא א תשובה פון רבי אריה לייב מאלין, זייער א שיינע תשובה, אז דאס הייסט אויך א כלי, ווייל די כלי איז נישט די ווארט צו מוזן מקבל זיין, ער ברענגט כמה ראיות, און ער איז גערעכט אויכעט מיט דעם. יעצט, אויף דעם וואלט איך נישט גע'פסל'ט א מקווה, כאטשיג רבי אריה לייב מאלין האלט אזוי, אויף דעם קען מען זיך נאך דינגען, אבער אז א מקווה בשעת מען טובל'ט זיך גייט עס אריין אין בור זריעה און ס'קומט צוריק און ס'. גייט און ס'קומט, איז דאך געהעריג זחילה ניכרת, און אז ס'איז דא אייזענעס וואס זיי האלטן די סטים, און זיי גייען אריין אינעם שיעור ווי ס'איז דא די מקווה, די די וואדער לעוועל, מ'זעהט דאך, ס'איז ס'איז כ'האב אויך א פיקטשער, ס'איז אלעס, עה, די צייטן וואס עטס האטס איינגערעדט דעם עולם שטות און דאס איז געשטארבן, סא עניוועי, איטס אפ טו יו, נעקסט. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, ס'דא דער, כ'האב ענק געזאגט, דער יצחק שטערן, געקומען דא א וועלטס גנב פון ענגלאנד, און מ'האט אים אהער געברענגט, און מ'האט אים געמאכט מנהל אין וועווערלי, ער האט יעצט גערעיזט עפעס זאגן זיי צוועלף מיליאן דאלער, טוועלוו מיליאן דאלערס, פארוואס? וועגן די באלאוני, מיט ב בחירות, מיט בחירות, מיט מיט מיט גיוס בנות, איך ווייס, אלץ לגיונות. דער דא געווען. זיי האבן געברענגט דא דעם ירושלימ'ער ראש בית דין. שטערנבוך, ווען ער האט גערעדט וועגן די בחירות איז געווען אויסגענומען ער טאר נישט רעדן נאר ציונות, ער טאר נישט רעדן בכלל אז מען נעמט קינד בחורים אין מיליטער, עטס ווייסט וויפיל בעלאוני דא גייט פאר? איך האב געזאגט אפאר וואכן צוריק אויף איינע פון די וואטסעפס, אין סאטמאר האט נאך נישט געגעבן א פעני צדקה, א פעני נישט, אלעס איז גניבה גזילה ליגנט בלאף ס'גייט צו א מענטש אין די טאש, וויל איך ענק ווייזן, דא האט עטס א מופת חותך. סאטמאר טוט אויף, יא מען נעמען בחורים אין מיליטער נישט נעמען, יא גיין צו די בחירות נישט גיין, די ציונים זאלן אונטערגיין, אויף דעם האט מען גערעיזט צוועלף מיליאן דאלער און ס'איז דא דרייסיג פערציג פראצענט פון אונזערע קינדער וואס זיי האבן נישט צו באצאלן שכר לימוד און זיי דרייען זיך אין די גאס, מען שלאגט זיך אויף דעם, זארגט זיך נישט, רבי'ן האט מען צוגענומען דעם לאנטש פראגרעם מען גייט אים נאך אלעס צונעמען ווייל אונז זיץ מיר ביהיינד די טעיבל.

א יאר צוריק ווען מען האט גערעדט פון נעמען בחורים אין מיליטער און מיידלעך אין מיליטער האט ער געדארפט גיין מיט אים, איז נישט געגאנגען, הי מיסד די באוט, האט ער געמאכט יעצט מיט ברענגען הער שטערנבוך, ס'איז אבער דא א פראבלעם, אהרן האט דאך שילשול דייעריע אין פיסק, אזוי ווי ווען איינער נעמט אסאך עקסלעקס האט ער אין די מחילה דייעריע האט אהרן אין פיסק, ווען ס'כאפט אים אן רעדט ער, ער איז אזוי ווי זיין שוואגער מענדעלע, ר' משה'לעס מענדעלע האט אויך יעצט געהאט דייעריע אין פיסק. עניוועי, איז דער אהרן האט דייעריע אין פיסק, און ער האט געזאגט די גאנצע צייט ס'איז נישט דא קיין גיוס בנות, נישט דא! נישט דא קיין גיוס בחורים, האט ער דאך נישט געקענט זאגן מען ברענגט דעם ירושלימ'ער רב דארטן שטערנבוך אז ער זאל מוחה זיין, מוחה קעגן ציונות, האסט געקענט יעצט אויך מוחה זיין אז מ'נוצט אתרוגים פון מאראקא. א קען זיין אין אמעריקע האסט געקענט מוחה זיין אויף וואס דו האסט געוואלט, אויף די בארקעלי טשיקן האסטו געקענט מוחה זיין, האסט געקענט אפילו מוחה זיין אז אין שיעור ד' אז מען גייט אריין אין יעדן צימער זאגן מיר די בחורים ס'שטינקט פון זרע, סאו בקיצור האסט געקענט אסאך זאכן טון, קיצור דאס גאנצע איז געווען א מואוומענט צו מאכן געלט. יעצט לויפט שטערן ארום, יצחק שטערן, און ער גייט מאכן געלט וואס הייסט מען נעמט בחורים אין מיליטער ווייל דער. זאליקאט איז געגאנגען אויף דעם כיוון. בקיצור, איך הער זאגן ער האט שוין גערעיזט צוועלף א האלב מיליאן דאלער. דעטס וואט איטס אלל אבאוט. ער מיט דעם פערלמוטער, דער דער גרויסער עסקן פון מאנטריאל. פון דארט קויפט ער ריעל עסטעיט. עניוועי, זיי זענען אזאלכע עסקנים וואס זיי טוען, זיי טוען פארטוען פאר זייער טאש. יעצט אז דאסט אנאליזירן גוט דעם הייליגן סאטמאר רבי'ן, דעם דברי יואל, ער האט זייער ערנסט געמיינט אלעס, נאר וואס האט זיך אויסגעלאזט פון זיין גאנצע האראוואניע איז אזוי. דער סיגוטער, דער שייגעץ וואס האט נאכנישט געגעבן א שטיקל כשר פלייש פאר אידן צו עסן האט זיך ארויפגעזעצט אויף זיין שטיל, דאס האט געמאכט וואן לעפט טורן, נאכדעם האבן זיך ארויפגעזעצט אהרן און זלמן לייב, וואס ביידע זענען ווערט א ביליאן דאלער, א ביליאן דאלער? ס'הייסט דער רבי האט געהארוועט זיי איבערצולאזן א ביליאן דאלער? וואט א דזשאוק, ס'איז אפילו נישט געגאנגען צום רבינ'ס טיש קיינמאל, און נאכדעם איז געווארן אז יצחק שטערן מיט אלע אנדערע ארום און ארום זענען יורשים פון דעם פאל, פארשטייסט? דאס איז דאך געווארן פון די גאנצע הארעוואניע פון רבי'ן. מען האט נישט אינזין אז קינדער זאלן האבן ביליג תלמוד תורה, מען האט נישט אינזין ס'זאל זיין ישיבות וואס זאלן נעמען ביליג, מען האט נישט אינזין אז מען זאל נישט שטופן יונגלעך אין די מחילה, מען האט נישט אינזין אז מען זאל אבאכט געבן אז ס'זאל נישט קומען אריין דראגס, די קאמיוניטי איז אינגאנצן פארדראגט, מען האט גארנישט אינזין, מען האט אינזין איין זאך, די פאר גרויסע זאלן מאכן גרויס געלט, און. ווי קומט יצחק שטערן אריין? ער גייט ארום צום עולם, מענטשן זאגן ער קומט אריין נאך געלט, מען וויל אים נישט געבן, הייבט ער אן צו שרייען, דעם רבי'נס שיטה! דעם רבי'ן איז די רבי'ן! האלא זאגט מיר די שיטה, ס'נישט דא קיין בחירות יעצט עניוועי, וואס האקסטו א טשייניק? און די זעלבע האבן מיר די רבנים דערציילט ער האט געטון דעמאלטס וואס זיי האבן נישט געוואלט אונטערשרייבן קעגן מיר, ניין די מוזט און זיי האבן געהאקט שטיקער, מיר האבן געזאגט עטליכע רבנים האבן געזאגט די שייגעץ די די גייסט ארויס פון דא, דער זאל נישט געהאט קיין גאטס דאס צו זאגן, משה שאפראנער רב האט עס אויך נישט געהאט קיין גאטס צו זאגן, פארוואס? ווייל ער האט דאך יענקי בער איז דאך זיין איידעם, דאס איז זאליקא'ס זון, זאליקא האט דאך אונטערגעשריבן, און ער האט אים נאך געברענגט א מולדת חוץ, ער מאכט יעצט א ברית מאכט ער, כ'האב געוואלט וויסן, מאכסט יעצט א ברית, זאג מיר, די מולדת חוץ האסטו אויך עדווערטייזט אין אלע צייטונגען אז דו מאכסט א שמחה? פאר דעם האסטו דיך באהאלטן, פארוואס? פאר דעם האסטו דיך געשעמט? טפו שעים אן יו, ס'שטינקט פון זנות די גאנצע רבנות, עניוועי איז למעשה רייט מען דא אויפן עולם מיט געלט און מען צווינגט זיי טאמער ווילן זיי נישט געבן, ווען א איד זאגט איך וויל געבן א מיליאן דאלער נאר נישט פאר די שטותים וואס דו האסט, איך וויל געבן א פאנד פאר די ישיבה, דעמאלטס וואלט ער עס נישט געקענט טון, און אים זאג איך עס איז נישט דא קיין צדקה, ס'דא א איד וואס גייט נאך געלט, די מארגערעטענער זון ער גייט נאך געלט, אז ס'איז דא קינדערלעך וואס זיי גייען. אין פאבליק סקולס, אמאל פלעגט ער ארום גיין זאגן רוסישע קינדער גייען אין פאבליק סקול מען דארף זיי ראטעווען, פיר הונדערט דאלער א חודש צו פאר דריי הונדערט קען מען ראטעווען א רוסיש קינד. ער איז אן ערנסטער מענטש די מארגערעטענער זון ער האט געזען וויפיל ס'ליגט דארטן בלאף אין סאטמאר איז ער געווארן א ליבאוויטשער. שאפראנער רב האט אויך קינדער וואס זענען געווארן ליבאוויטשער וואס האבן געזען דארט ליגט ערנסקייט. איך האב גראד א ברודער הייסט ער באנטשל א סאטמארע תלמיד א וויזשניצער חסיד און זיין זון הייסט מענדל מנחם מענדל. אויך זייער אן ערנסטער מענטש, און ער האט געשיקט אלע דריי קינדער לערנען אויף ליבאוויטש, זיי האבן געלערנט אין מאנסי, זיי האבן נישט מצליח געווען אין ליבאוויטש האבן זיי מורא'דיג מצליח געווען, און זיי רעדן שוין ווי די ליבאוויטשער אויכעט מיט דעם שפראך, און זיי גייען שוין אנגעטון מיט די ליבאוויטשער בגדים, און איינער איז געווארן אן איידעם ביי אבערלענדער דעם פאפענער וואס איז הויפט רב אין אונגערן, און ער גייט דארט זיין א שליח. און דער צווייטער איז געווארן אן איידעם אין ארץ ישראל אויך ביי עפעס א ליבאוויטשער, אה, ליסען, ס'איז דא מענטשען וואס מען מוז זיי געבן אביסל מער, ווייל טאמער נישט ברענגט מען אן די צייט. ביי אונז איז געווען דער וועכטער איז געווען אן אראפגעקוקטער מענטש, ווייל ער האט, ווייל ער איז נישט געווען משוגע פאר די אלע זאכן וואס סאטמאר סטענדס פאר, און ער הייסט, און דארט ווי ער איז, אין קרית מלאכי איז ער דער גרעסטער משפיע וואס איז דא, פארשטייסט? ער איז א לובאוויטשער, אויך א געווארענער. היינט גייט ער ארום אנדערש אין די שולן, איך דאוון דאך נישט אין די שולן, איך בין דאך ארויסגעווארפן, אבער מענטשן פארציילן מיר, ער זאגט, ס'איז דא אונזערע קינדער אין פאבליק סקול, און דאס ווייס איך. ס'וועט נאכאמאל זיין מער קינדער אין פאבליק סקול אין סאטמארע חדר. דאס גייט זיין די סוף, און איך האב דאס געזאגט יארן צוריק, מען האט דאס נישט געגלייבט, נויט ברעכט אייזן זאגט די וועלט, קיין שום טאטע וויל נישט זען זיין טאכטער אדער זיין זון זאל זיך דרייען אין די גאס א גאנצן טאג, סאו געטס נאך געלט פאר יצחק שטערן געטס אים נאך אפאר מיליאן דאלער, ער האט נעבעך געטרייט ארויסצושלעפן גרויס געלט פון די ליבאוויטשערס דעמאלטס ווען ער האט זיך געגאנגען שלאגן קעגן מיין האטליין, ער האט געמיינט פון דארט וועט ער מאכן פרנסה. די ליובאוויטשער האבן אים געגעבן פופציג אלפים און זיי האבן נאכדעם צוריק גענומען אלעס, עפעס טויזענט איז יא געבליבן ביי זיי, פארוואס? זיי האבן געזאגט, העי, דו האסט נישט אפגעשטעלט ראזענבערג, אונז האבן מיר נישט געגעבן סתם דיר אין טאש געלט ווייל דו שלאגסט דיך, איטס אידער יו סטאפ אים יו געט פעיד, יו דאונט סטאפ אים ווי דאונט אוי יו עניטינג. און דאס איז גאנץ סאטמאר געווארן היינט, רבותי, ווען מען קומט נאך געלט פאר עני זאך וואס איז עפיליעטעד מיט סאטמאר, אפילו ווען מען קומט נאך געלט וואס איז עפיליעטעד מיט ביקור חולים, ס'איז אלץ בלאף, שקר, גניבה, גזילה, דעטס אלל איט איז. דאונט גיוו דעם א פעני. כ'האב געהערט אז ס'יעצט געשען א מורא'דיגע בשורה טובה פאר כלל ישראל אז דער הרב אברהם הערש בעק האט אפגעפגר'ט און נפטר געווארן אין ארץ ישראל, דער רשע מרושע האט געוויסט אז מ'איז מאנס אידישע טעכטער און האט נישט געלאזט אז מ'זאל גיין. צו די פאליס ווייל ער האט געהאט א חשבון אז דעמאלטס וועט עס זיין אויף זיין נאמען א שלעכטע ווי מ'זאגט רעקלאמע. ער איז געווען אסאך יארן רב דארט ווי רבי אברהם לייטנער איז געווען אין מאנטעווידעא. מען האט אים נישט ליב געהאט און ער האט זיך אויפגעזוכט ערגעץ אנדערש. ענדליך געטראפן א נארמאל פלאץ האט ער עס נישט אויסגענוצט ווי עס דארף צו זיין. שרייבט ער א בריוו פאר די קהילה אז ער פארט אויף ארץ ישראל, האט אלץ ליב געהאט און נאך א מזל ער איז געפארן ביי לעבצייט ס'האט אים געקאסט ביליגער. דער פגר טמא האט געלאזט אז מען זאל. נישט איינזעצן און ער האט נישט געלאזט מען זאל קומען פאראויס מען זאל נישט איינזעצן די נואפת די חיה לייפליין און אונז זעמער דא נאך געבליבן אונז האבן זיי זען צו טראגן אדער אין משוגעים הויז אדער צו גיין אין דזשעיל אזא רשעות צו טוהן אפגעפאטשקעט דרייצן פֿערצן פֿופֿצן מיידלעך, אלץ כשר. שפעטער האט ער געזען אז קיינער האלט נישט מיט מיט אים, ער האט געטוהן א רשעות צו טרייען צו פארגלעטן אזא מין עוולה ער האט געזען מ'האלט נישט מיט האט ער זיך אנגעהויבן צו פארענטפערן ער האט נישט געוואוסט און ער האט נישט געוואוסט צו ס'איז אמת און האט עס נישט געקענט גלייבן. איך פארשטיי נישט, אויב דו ביסט א רב און דו ווייסט נישט צו ס'איז אמת צו נישט און דו קענסט נישט גלייבן, וואסערע מין נאמנות האסטו אויף א מקווה? וואסערע מין נאמנות האסטו אויף אנדערע הלכות פון איסור והיתר און פון הלכות נידה און פון אלעם? אז דו ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט דיר דאן ווייסטו דאך נישט וואס טוט זיך מיט דיר. ס'גענוג א שאנדע וואס דו האסט געטון. און נאכדעם האט ער זיך אנגעהויבן צו פארענטפערן פאר די גאס, און פאר זיין אייניקל האט ער געזאגט אז ער האט נישט געגלייבט עס קען געשעהן אזאלכע זאכן, ניין, דו זעהסט דאך נישט, אין אלע ספרים ווערט געברענגט פון אזאלכע מעשות, יעצט ביסטו אפגעפגר'ט, גייסט ארויף אין הימל, וועסט דיך טרעפן מיטן באשעפער לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. דו האסט געהאט א רבנות אין א שטאט און דו האסט געקענט אויפטון גרויסע זאכן, מיט וואס קומסטו יעצט אן נאקעט און בארפוס? אזוי ווי די אלע לאגלאג רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף מיר, זיי האבן נישט אויף מיר אונטערגעשריבן, זיי האבן געטשעפעט מיט די אלע קינדער וואס מען האלט אין איין מאנס זיין, ווען זיי וואלטן נישט געשטערט מיך אוו צען יאר צוריק וואלט דאס אויך נישט געשען. ס'איז כדי בזיון וקצף. חוץ פון דעם האסט דאך נישט גוט נאכגעפרעגט אויף מלכי לייפער. מ'האט מיר געזאגט אין ארץ ישראל האט זיך אויך שוין משחית געווען קינדער אין א מוסד. יעצט איז געווען דא א רב, רב לייב, אין קאליפארניע. איז מ'האט אים געכאפט מיט גניבות, מיט געלט זאכן. האט ער זיך אויפגעשטעלט אין קאורט און געזאגט ער קען נישט גיין אין תפיסה ווייל ער דארף האבן א מקווה מיט א מנין. דער שופט האט געזאגט אזוי א מקווה ווייס איך נישט וואס דאס איז באט א מנין וועל איך דיר נאכשיקן. די אלע לך לך רבנים וועלן דיר נאכגיין זייער שנעל, א שאנדע וואס רבנים טוען, אויסער דעם וואס האסט געטוען נאך א משוגעת, האסט גענומען קינדערלעך קוים נאך די בר מצוה און האסט געוואלט באקוקן צי זיי האבן שתי שערות ביי די ערווה, וואס איז דאס אזא חאזעריי, די קינדער זענען נישט צוגעוואוינט צו דעם, איינער איז אינגאנצן אראפ פון וועג, איינעם האב איך צוריקגעברענגט אביסל. דאס איז א וועג וויאזוי מען טוט עס? האסט געקענט זאגן ווער ס'וויל ארבעטן ביי די מצות מוז גיין קודם אין מקווה, און דארט וואלסט געקענט בודק זיין צי זיי האבן שתי שערות, נישט זאגן יענעם צי דיר אראפ די הויזן, פוי! שטעל דיר פאר וויאזוי דו העסט אויסזען ווען מען וועט דיר אראפציען די הויזן דיך צו שמייסן. יעצט די מיידלעך קענען נישט קיין שידוך טוהן, אפאר וואס האבן חתונה געהאט האבן זיך נעבעך גע'גט. איך האלט דו ביסט א גרעסערע רשע ווי בן גוריון ימח שמו. בן גוריון איז געווען א איד וואס איז נישט געווען קיין שומר תורה ומצוות, דו ביסט דאך א רב, וויאזוי האסטו געמעגט באגראבן אזויפיל קינדער, אידישע קינדער זענען געגאנגען אין בית ספר אין שולע זאלן זיך עפעס אויסלערנען, דאס האבן זיי געלערנט? יעצט מען האט אפגעשפארט אויף טערטינט עוועניו די גאס מען זאל קענען רעדזשיסטערן בייקס, זייער א גוטע זאך, אבער דער עולם פרעגט פארוואס האט מען עס נישט געמאכט אויף ניינטינט עוועניו וואס איז נישט דא קיין סטארס, עיטינט עוועניו פול מיט ביזנעס, פארוואס?

ס'דא אויף אים אלעגעישענס אז ער האט געטאטשט א מיידל אנדער עידזש, פוי דו חזיר דו, שעים אן יו. כ'האב געוואלט זאגן וועגן דעם ענין פון מאלעסטעישן, ס'איז זייער א מורא'דיגע הייקלע זאך, ווייל גדולי ישראל זענען אויכעט אויפגעוואקסן אינאיינעם מיט מענטשן, כ'מיין זיי זענען נישט געווען סעפערעיטעד און זיי זענען געגאנגען אין חדר, און אין ישיבה, אינאיינעם מיט חברים, און אויב מ'האט זיי מאלעסטעד זענען זיי אויף די זעלבע צרה ווי א פשוט'ער מענטש. כ'וויל ענק זאגן, ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן פעלד מעסייע, האט זיך גערופן ראזענבערג, און ער איז געווען א גרויסער אנטיסעמיט, א איד ווי מ'האט געקענט שרייבן שמוץ אויף אידן האט ער געשריבן. ס'דא איינער רעכניץ, א גרויסער מיליאנער, ער וואוינט אין לאס אנדזשעלעס, און זעהט אויס אז ער האט מורא געהאט פאר זיין אייגענע הויט אויכעט, ווייל מען זאגט אויף אים זייער אסאך זאכן, איך וויל נישט אריינגיין דערין ווייל איך בין נישט דארט געווען, אבער כ'האב געהערט פון זיין ארבייטער זייער אסאך זאכן וואס ער טוט וואס ער ברעיקס די לאו, אבער איטס נאט מיי ביזנעס, ער איז א דאכט זיך מיר א פעטער פאר דעם רעכניץ וואס האט געקויפט דא די גאנס, עניוועי. איז ער האט געהאט אסאך יאהרן, כ'מיין אפשר צען יאהר, אזא בלאג און ער האט יעדעס מאל געשריבן אלע שמוץ וואס גייט פאר ביי אידן, גניבות, מאלעסטעישן, עווריטינג. איז געגאנגען די רעכניץ האט אים אויסגעצאלט, כ'ווייס נישט וויפיל געלט פונקטליך, אפאר הונדערט טויזנט דאלער. און דאס אז ס'איז געווען רעכניץ צו נישט, דאס ווייסט דער עולם, און אויף דעם וועל איך דיסקלעימען, ס'איז נישט הונדערט פראצענט. און ער איז זייער אן

דעם רעבן רבי יוסף יצחק מאלעסטעט אלס יונגל, אלס בחור, און למעשה ס'האט אים אנגעהויבן צו שטערן נאך די חתונה, ער האט שוין געהאט חתונה געהאט, ס'האט אים מורא'דיג געשטערט, פלעגט רעדן צו זיין ווייב ווי דעפרעסט ער איז מיט אלעם, ביז זיין טאטע האט געזעהן אז דאס איז נישט קיין געשעפט, איז ער געגאנגען און געפארן צו. זיגמונד פרויד, אויף ווין, און דער גרויסער פסיכיאטער. ער איז געווען דער פאונדער, דער טאטע, פון סייקא-אנאליסיס. אמאל אז א קינד האט נישט געלערנט, האט מען געגעבן א פראסק, ער האט אנגעהויבן ניין, דער מוסט בי סאמטינג אפ דע טשיילדס סליוו, און יעדע זאך טוט מען ווי מ'זאגט דורכגיין. עניוועי. ער האט אים נישט געוואלט אליינס היילן, ער האט אים געשיקט צו זיינס א תלמיד אז יענער זאל אים היילן, און עס איז נישט נאר געווען אויף ר' יוסף יצחק די פראבלעם, ס'איז אויך געווען א פראבלעם פונעם מהרש"ב, ביידע זענען געווען מאלעסטעד אלס קינדער. ער איז דארט געווען ברענגט ער איבער דריי חדשים. יעצט, איך וויל עטס זאלטס אויסהערן וויאזוי לעבאוויטש געט די גרסה, ווייל זיי האבן דאך גארנישט מיט מאלעסטעישן, ווייל דאס איז דאך ביז נחום ראזענבערג האט עס אנגעדרייט איז דאך דאס קיינמאל נישט געווען. סאו לעבאוויטש געבט איבער אז ער האט געהאט אזא גרויסן קאפ און האט נישט באקומען גענוג קרעדיט פאר יעדע זאך וואס ער האט אויפגעטון האט ער זיך קיינמאל נישט געפילט דערהויבן, כוויל איר זאלטס עס אויסהערן פון וויי וויי דזשעיקאבסאן. אבער לענינינו צו ער האט געהאט א גרויסן קאפ צו א קליינעם ווער ווייסט ער האט געהאט מוראדיגע כשרונות ער האט געקענט שרייבן און רעדן אין די זעלבע צייט ער האט געהאט צוויי מוחות. דערציילט דאס דאכצעך מיר אויף בני יששכר אויך, ס'איז נישט קיין חילוק. וואס איך וויל אבער ארויסברענגען איז, לענינינו, רבי יוסף יצחק האט דאך אויפגעטון אסאך אין זיין לעבן, דאס אז מען שיקט ארום שליחים, איז אויך רבי יוסף יצחק, פריערדיגער רבי. רבי מנחם מענדל נעמט פאר דעם אסאך קרעדיט ווייל ער האט עס צוברייטערט און האט ארויסגעשיקט פיר פינעף טויזענט שליחים האלט מען שוין היינט, אבער באמת אנגעהויבן דאס האט רבי יוסף יצחק נאך אינדערהיים. ס'איז נאך געווען אין ליבאוויטש, רוסלאנד, פאר זיי זענען אנטלאפן פאר די ערשטע וועלטס קריג. יעצט וויל איך ענק זאגן, עטס זעהט וואס פאר א אימפעריע ליבאוויטש איז? שטעל דיר פאר. א גבאי פונעם מהרש"ב האט זיך נעבעך געשפילט מיט ר' יוסף יצחק. און ער וואלט אים אראפגעברענגט אינגאנצן, ער וואלט געווארן דיפרעסט אזוי ווי די היינטיגע, און נאכדעם וואלט ער זיך גענומען דאס לעבן מיט אלעם. פארוואס זאג איך עס? ווייל איך זאג ענק אייביג. א מענטש האט א דורכגאנג, טאמער לערנט ער זיך גארנישט איז עס א דורכפאל, טאמער לערנט ער זיך איז עס די גרעסטע זאך וואס ס'קען זיין, און דאס איז וואס מען דארף זען, מען דארף זען אין בארזים נפלו שלהבת, מען שיקט א יונגל אין חדר, יא, דו שיקסט אים אין חדר, דו ווייסט נישט, ער איז א שנייערסאן. ער האט נאך דארפן זיין א גרויסער מנהיג בישראל גיי גיי ניין ער האט זיך ארומגעשפילט מיט כ'מיין פארוואס נישט איז דעם שמריה ראזענבערג דער פעילד מעסייע ער קען איך נישט ארויפלייגן ווייל קודם כל ער איז א בלאג ער האט נישט גערעדט אבער איך געדענק איך געדענק אלע זיינע זאכן כ'מיין אזא זאך וואס דאס האט צוטון מיט מאלעסטעישן נישט אז איינער האט גע'גנב'עט צו די.

יעצט מען דארף אויך וויסן אז יעדע זאך פירט דער אייבערשטער, כאטשיג דו מיינסט, דו פירסט, דו טוטסט, דו טוסט נישט, דו פירסט נישט, דו ביסט גארנישט, אלעס איז דער הייליגער באשעפער. דער מענדל, דער מוישעלעס זון, ער, צו קיין נארמאלער מענטש איז ער קיינמאל נישט געווען, און ער האט אלץ געוואלט ער זאל זיין א מושל א מושל א מושל, דער עולם איז שוין היינט נישט ביזי מיט די שטותים, דער עולם וויל עס אפילו נישט וויסן מער. קוק ר' מאטעלע, געווען א ביזנעס מאן, האט זיך געמאכט מיליאנען, פאר אלע קינדער איבערגעלאזט, שיינע רביסטעוועס, קיינער זאגט נישט אין וויזשניץ ער האט געפלויגן אין הימל, מ'האט נישט געזען ביי אים די גרויסע בעל שם'סקע מעשות, נע, ער האט ארויסגעווארפן קינדער פון די תלמוד תורה, נאר ס'זענען נאך געווען מענטשן וואס האבן געגאנגען געבן געלט אויך, זיי האבן געהאלטן אז דאס איז די מצוה, ווייסעך וואס.

די צווייטע פרוי האט אים אמאל געזאגט, מענדל, וועסט נאכאמאל אזוי שרייען אויף דיין טאטן, זאג איך דיר צו אז איך ווארף דיך ארויס. ער איז געווען בשעה טובה א גרוש. עניוועי, למעשה, ער האט געגעבן דעם טאטן נערוון פילן מיט דעמענציע פילן מיט יענע, און ער האט פראגראמירט, די זעלבע וואס משה טעראריסט פרידמאן האט געטון מיטן סיגוטער, קען מען פראגראמירן יעדן מענטש. עניוועי, איז ער האט דאך זיכער געמיינט אז ער גייט זיין וויזשניצער רבי. ניין, ער האט זיך אלעס ערלעדיגט. געהייסן מען זאל דעם ברודער נישט אריינלאזן צום טאטן און מען זאל אים האקן אויפן רוקן ווייל ער האט געהאט אן אפערעישן, ער האט אלעס געטוהן נאר אז ער זאל ווערן רעבע, נו דער אייבערשטער פירט דאך אבער די וועלט, איז בקיצור איז ער שוין געווארן רעבע און ער איז געווארן אויס רעבע, רבי סרולטש איז אמאל געגאנגען אין ווין אין די גאס האט ער געהערט ווי א גוי שרייט. ס'געווען אזא צייטונג ס'האט געהייסן אויסגאבע, די נייע אויסגאבע, עה האט ער געזאגט פארן גאבע לאמיר אנטלויפן פון דא ווייל באלד וועט מען שרייען אויסרעבע האהאהא אויסגאבע אויסרעבע, עניוועי למעשה האט ער מצער געווען דעם עלטערן ברודער פאר גארנישט, מ'האט אים געהאקט דארטן ווי ס'טוט אים וויי, אויפן רוקן, מ'האט אים אראפגעווארפן אלע סטעפס אין די שווייץ, ישראל זילבערשלאג אזא באיאנער געווען, א וואוילער איד געווען און געווען א גאבע ביים אמרי חיים, איז בקיצור. און ער האט שוין געמיינט זיכער אז ער האט. עס. שוין ער האט עס, ער האט עס באקומען, האט ער געכאפט יעצט אזא נערוון בראך, זאגן וואס באמת איז געשעהן, מ'האט אים צוגענייט די מאגן, ער האט זיך געמאכט אזא סליוו, ממילא אז די די גדולים און די נפיחות האבן נישט ווי ארויסצוגיין, גייען זיי ארויס דורכן מויל, פארשטייסט? און איך הער אז מ'האלט אים אין איין איבערלאזן פון זיין שטאט, פון אלעד, שוין אוועקגעגאנגען אפאר אינגעלייט. ס'איז דא אין בארא פארק הער איך א צען צוועלף אינגעלייט האבן זיך געבעטן דא ביי דעם וויזשניצער רעבן, דאס איז פנחס שלום'ס זון, אז זיי ווילן קומען דארט דאווענען, און זיי בעטן קיינער זאל זיי נישט טשעפען, זיי זענען דאך אזוי פארשעמט נעבעך פון דעם משוגענעם, קיינער זאל נישט טשעפען, האט ער געזאגט קיינער וועט דיך נישט טשעפען, אינטערעסאנט מיך לאזט מען נאכנישט אריין, ווייל דיין טאטע דער רשע מרושע פנחס שלום האגער, ער מיט סרולן זענען געווען אין איין עצה אונטערצושרייבן אויף מיר. מילא ישראל האגער האט געוואלט פראטעקטן זיין טאטן מיט די פסול'ע מקווה פארשטיי איך, אבער ווי קומסטו אונטער צו שרייבן דו פארשטייסט נישט, ער האט נישט פארשטאנען נישט צו קיין מקווה, האט נישט פארשטאנען צו א ווייב אויך נישט, מיר האט דערציילט איינער ער פלעגט אים זאגן גיי פיק אויף מיין ווייב יעצט זי דארף גיין אין מקווה, דאס איז א צניעות? אך! א קראנקער מענטש געווען. צוריק געבליבן אביסל, נישט נארמאל געווען, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, ער האט שוין אפגעפוילט דארטן אין קבר, און יעצט הייבט ער אן צו זעהן אז דאס איז געווען א מיסטעיק ארויסצוגיין קעגן א מענטש וואס דער מענטש האט בסך הכל גארנישט געוואלט פון אים, משה רבינו זאגט לא חמור אחד מכם נשאתי, איך האב גארנישט גענומען פון אים, אלעס וואס איך האב געוואלט איז אז קינדערלעך זאלן זיין סעיף. איז דא זעהט מען אז ס'איז דא א בורא עולם וואס ער פירט די וועלט,

קען זיין ס'איז געווען צו גרויס די פרעשור און הי אלסא סנעפד. א מענטש קען סנעפן. איך ווייס ביי אונז איז געווען א רב, זייער א חשוב'ער רב, וואס די סאקמערע חיות האבן אים נאכגעווארפן און נאכגעשריגן, נעבעך הי אלסא סנעפד. ער האט געכאפט א נערוון בראך. פארשטייסט? סאו דאס זענען די זאכן וואס מען דארף וויסן. אויב ס'איז דיר באשערט וועט עס דיר אנקומען ביז אהיים. און גיין שלאגן א ברודער האסטו נישט געדארפט. און דער אמת איז די מדינת ישראל איז אזא וואוילע מדינה זיי געבן דאך אזויפיל געלט פאר תורה דאס קענט עטס נישט צונעמען ציונות מיט א יעלו בחומה שלא ימרדו באומות די אלע זאכן שטייט טאקע אין די גמרא אבער וויל איך פרעגן איין זאך ווער געבט דען אזויפיל געלט פאר תורה וויפיל היינט געבט מדינת ישראל זיי האבן אפגעבויעט אזויפיל למשל קוק אן א באיאנער רבי יא ער איז געווען א רבי א באיאנער רבי איז געווען א וואוילער איד אבער כ'מיין דער איז נאו ביג ג מאני איז געווען אינוואלווד, באיאנער רבי איז געווארן רבי, אפאר גבירים האבן אים געספאנסערט, די מדינה האט שוין פאר אים געגעבן זיכער אויף מיין שאץ פון פופציג ביז הונדערט מיליאן שקל, זיי האבן געבויעט א בילדינג אין ביתר און אין קרית כאטש ווי דו ווילסט, ער האט כנראה א שטוב מיט צען קינדער צו וויפיל, ער האט אלע פלאצירט ער מיט די שענסטע הויעכע בנינים אזוי ווי ר' מאטעלע האט געטון, ווער. פיינענצירט דאס אלעס? מדינת ישראל! זיי בויען יעצט א בילדינג אין ירושלים פאר דרײַסיק מיליאן דאלער, ווער פיינענצירט עס? ס'איז דא גבירים וואס זיי געבן אויך, אוודאי, אבער דאס איז מדינת ישראל. יעצט זיי טוען עס נישט ווייל זיי האבן ליב אידן, זיי טוען עס ווייל זיי מוזן האבן א קאאלישאן, און אין די זעלבע צייט שנארן זיי געלט איבער די גאנצע וועלט ווייל זיי געבן עדיוקעישאן. זיי זענען א פירסט ווארלד קאנטרי. איז למעשה ווען דער ר' משה שפילט די דייס רייט. און ער וואלט זיך נישט איינגערעדט איין באשעפער און איין רעב, אזוי פלעגט ער אלץ זאגן, משוגע מטורף, אז דו האסט צוויי זין מוז דאך שוין זיין צוויי רעבעס, ר' מאטעלע האט געטון די קלוגסטע, דער באיאנער רבי טוט אויך די קלוגסטע, וואס מוז זיך זיין איין באיאנער רבי, ס'זאל זיין פופצען באיאנער רעבעס, איז ר' מאטעלע איז זייער א קלוגער מענטש, ער האט יעדן צוגעשטעלט און געזאגט ביז פינעף יאהר זאל קיינער נישט גיין צו די אנדערעס טעריטארי און יעדער זאל זיך זיצן אויפן פלאץ, און ער האט איבערגעלאזט מסתם פופציג מיליאן דאלער פלאס.

פונקטליך אויב נישט מער קינדער אין זייערע תלמוד תורה'ס און זייערע מיידל סקולס, און דאס בויעט די מדינה, דאס קומט נישט פון קיין פריוואטע געלטער, סאו עניוועי, אונז זעהן מיר דא אז דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, ס'איז דא מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט געקלערט זיי מען אפילו ווערן רעבע, דער זווילער רעבע, זיין טאטע איז געשטאר, נישט דער טאטע, ס'איז זיין פעטער געווען, געשטארבן, ער איז געזעסן אין סקווער. און מ'האט אים אוודאי אונטערדרוקט אויכעט, געמוזט גיין מיט די שטיוול, מיט די בוטסעס, מיט אלעם. נאכדעם איז געקומען א צייט וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט, קומי צאי מתוך ההפכה, גיי ארויס פון דעם פארשאלטענעם שטאט סקווער, און ער איז געווארן היינט א רבי, און איך ער פירט זיך אויפן זווילער דרך, רבי שלמקעלע'ס דרך, איך ווייס וואס דער דרך געווען פון רבי שלמקעלע, ער האט געגעבן צו עסן פאר די קעצעלעך, און ער האט אינזין געהאט צער בעלי חיים פאר יעדע אלמנה. דעטס איט. איינער האט מיך אויפגעקאלט וואס איך דאוון ביי אים אין שול, ער זאגט מיר הרב נחום איך זאג דיר צו דו קומסט אריין דאווענען אין די שול, נישט נאר מ'טאר נישט זאגן קיין ווארט, דארפסט זיין א מכובד'יגער מענטש, ווייל דאס איז געווען זוויל רבי שלמקעלע, און רבי שלמקעלע איז געווען יסוד שביסוד איז ער אוועק אין די ספירה, מ'האט אמאל געפרעגט פארוואס בעלזער רב האט אזא געזעגענעכטס און ער האט גארנישט, זיי האבן געוואוינט אין אחד העם אין תל אביב איינס קעגן אנדערן אין די גאס רחוב אחד העם. האט ער געזאגט, בעלזער רב איז דער פאר הדור, ער איז די שיינקייט פונעם דור, מילא א שיינקייט קומט מען זען, זאגט ער, איך בין דער יסוד פונעם דור, אויף מיר שטייט דער דור, און א יסוד איז אין דער ערד. און יעצט וועסטו פארשטיין מיינע רדיפות, זייער פשוט, שלמקל האט עס מיר מגלה געווען, איך מיין איך האב געזען וויאזוי ער האט געהאט צרות און רדיפות, ער איז אויך געגאנגען מאכן מקוואות, געגאנגען אמאל האט ער געזאגט פאר רבי שלמה זלמן אוירבאך ער זאל קומען אים העלפן מאכן עפעס א מקווה, האט רבי שלמה זלמן געמיינט אז.

יעצט ווען ר' משה'לע וואלט ווען געבויעט פון די גרויסע שטעט וואלט ער דאך אויך געקענט מצליח זיין, מורא'דיג מצליח זיין, מענדעלע וואלט געווען אין ירושלים לאמיר זאגן, צו אין בית שמש, און סרולטשי וואלט געווען אין בני ברק, קוק אהער, ס'דא א איד ר' משה ערנסטער, ער האט א זון לעזער ערנסטער און ער האט. א זון וואס ער איז אן איידעם ביי ברוך שמשון פון בני ברק, דער שייגעץ איז צוגעקומען צו מיר ראש השנה ביינאכט, ער וויל נישט איך זאל קומען דא דאווענען כאטש איך האב געהאט רשות פון זיין טאטן, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? עניוועי, פאר א האגער פאסט אזא אויפפירענס, אבער נישט פאר אן ערנסטער. עניוועי, משה ערנסטער איז געזעסן אין שיכון וויזשניץ, און וואס איז געווען? ער האט געזען. אז מען קען מאכן דא גרויס געלט מיט די מדינה, האט ער געבויעט קודם כל א שיכון אמרי חיים אין ירושלים, דארט האט ער באזעצט זיין זון ר' ישראל ערנסטער, מעלצן, נאכדעם האט ער געבויעט נאך א שיין שטעטל אין צפת, אמרי חיים, שיכון אמרי חיים, דארט האט ער אויך געמאכט מיליאנען ווייל די גאווערמענט האט באצאלט, ער האט צוגעזאגט ער וועט ברענגען מענטשען, טאקע געברענגט, ער האט עס.

יעצט כ'האב געוואלט זאגן, איינער האט מיך אפגעקאלט און האט מיר געזאגט אז איך בין א משוגענער מיט א ליגנער ווייל איך האב געזאגט מ'זאל נישט גיין צו קליין צו נחום קליינ'ס קעמפ און ער זאגט אז ער האט געוואלט איינשרייבן זיינע קינדער, זיי האבן אפילו נישט קיין פלאץ אזוי פארנומען זענען זיי און זיי עפענען נאך א באנק. איך האב געזאגט הער אויס, דער עולם האט נישט קיין שכל, זאלן זיי טון וואס זיי ווילן. יעצט קאלט ער מיך אפ אז איך בין גערעכט, די מעשה איז אביסל אנדערש, די מעשה איז אז א האלבע קעמפ איז ליידיג און די אלע וואס מ'האט אפגעזאגט אז מ'האט נישט קיין פלאץ וויל מען דאך זאל קומען, זאגט מען זיי אלע, מען קען נאך געבן אן אופענינג, ס'איז דא עפעס א צוויי דריי אופענינגס, אבער איר זאלט וויסן מען לייגט צו אן עקסטערע באנק וועגן אים, איך בין געוואר געווארן ס'איז פול אף בעלאוני, ס'העלפט קעמפ איז ליידיג, ווער ס'שיקט דארט א קינד איז א משוגענער, קענסט אים שוין שיקן צו נחמיה וועבערמאן, ער'ט אויך מאכן צו זאכן, ער קען אימפרעגנעטן פרויען. קודם האט ער אימפרעגנענטעד זיין ווייב, און נאכדעם איז ווייסט מען פון א פרוי וואס איז איז געווען א מיידל האט ער זי אימפרעגנענטעד און האט זי געשיקט האבן אן אבארשן אין אינדיע ווייל זי איז שוין געווען צופיל וואכן וואס דא אין אמעריקע טאר מען שוין נישט מאכן אן אבארשן זעהסט דאס איז עס קינדער שפילן זיך ארום מיט סעקס זיי ווייסן אפילו נישט וויאזוי עס צו הענדלען זיי ווייסן נישט אנצוטון א גומי נישט וואס איך זאג אז מיט א גומי מעג מען אבער זיי ווייסן נעבעך גארנישט און נאך ווערט זי א קרבן אויף א גאנץ לעבן ווייל נחמיה וואלט זי נאכגעלאפן ס'איז דאך מיין בעיבי ער וואלט זי געגעבן צוואנציג דאלער א וואך פאר טשיילד סופארט. זעהט מען דיס האול קאמיוניטי. איך האלט אז מען דארף אפילו נישט רעדן מיט פרויען וויאזוי מען האט קינדער און מען דארף נישט רעדן וויאזוי מען זאל זיך האלטן קלין און וויאזוי מען דארף גיין צו א גיינעקאלעדזשיסט, לאמיר אלעס אויף נאטור, מען טאר נישט ס'איז ניבול פה. בהמות, יצחק שטערן מיט נאך אפאר בהמות דא און יידל שלעזינגער, דאס איז די ריכטיגע נאמבערס. כ'האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט אז איך מעג האבן א האטליין וועגן דעם, ווייל טאמער באליידיג איך איינעם און ס'איז זיך אים נישט געקומען, צו איך זאג א זאך וואס איז נישט ריכטיג, בעט איך יענעם גראד איבער, איך שעם מיך נישט, וואס וויל איך זאגן, איך מוז איבער בעטן הרב הגאון ר' חזקל טייטלבוים שליטא, כ'האב געזאגט אז ער האט געוואוינט מיט זיין שוועגערין ער איז א נואף א שייגעץ א חזיר און ער לערנט נאך פאר פאר די אינגעלייט הלכות נידה, הא הא הא הא הא, כ'זאג דיין שוועגערין איז שוין נישט געווען קיין נידה דעמאלטס.

דארפסט זעהן דעם לוח, אפשר לויט דעם לוח האט ער געמעגט גאר וואוינען מיט איר, כ'ווייס נישט, קען זיין זי האט נישט געהאט די וסת דעמאלטס, און קען זיין ס'איז געווען נאך די וסת, איי ס'איז אן אשת איש דאס איז אן עקסטערע פראבלעם, סאו וויל איך דיך איבערבעטן חזקי, קען זיין דו האסט יא געמעגט, איך האב נאר נישט געוואוסט דיין העתק, דו האסט ארויסגעגעבן א לוח וסת, סאו קען זיין דארט שטייט אז מ'מעג, עניוועי, איך האב שוין ארויסגעגעבן אזא לוח פאר דרייסיג יאר צוריק און אלע מקוואות נוצן עס יעדע.

און חזקי טייטלבוים איז דיין בענקער, ס'איז יוצא מיט אלע חיובים וואס א רב דארף מוצא זיין א קהל, שטעל דיר פאר, און נישט יצחק שטערן א צודרייטע, כ'פרעג דיך, איז ער נישט משוגע? און וועלפעיר טע העלפט אים צו דארט? וואט א דזשאוק. יעצט אזוי ווי אין ניו דזשערסי איז שוין געווארן קנאביס מותר לכתחילה, מ'מוז נאך אויסאייערנען אפאר זאכן, ס'עט נאך דויערן אפאר וואכן זאגן זיי וויפיל מ'מעג קויפן מיט איינמאל, און ווי אלט מ'מוז זיין, צו אכצן צו איין און צוואנציג, נישט קיין חילוק. איז ניו יארק האט זיך יעצט צוזאמגעזעצט, זיי גייען אויך מאכן נייע געזעצן, ווייל מ'קען דאך שוין אין ניו זשערסי מיט א לכתחילה, און מ'קען אריבער פארן מיט די יבשה, מ'דארף אפילו נישט דורך פארן א בריק, און מ'מיינט צו זיין אין ניו יארק איז צו זיין ווי מ'זאגט מ'עט גיין אין דזשעיל, פאר דעם דאזענט ווארק לייק דעט, סאו גייט מען נאך די וואך די אנדערע וואך גייט מען מאכן נייע זאכן.

קאלט אפ א וויזשניצער חסיד און ער זאגט אזוי, מען וועט אמאל מאכן ביי זיין טיש עט ער מאכן שטאטס א מוציא לחם מן הארץ עט ער מאכן ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם המוציא זרעו על הארץ, ס'עט נאך זיין אמאל א מצוה אויך. די אלע רעבעס זענען קליפות הטמאות און דער אייבערשטער זאל אונז מציל זיין פון די אלע שקצים. יעצט לאמיר אביסל רעדן פון א חלק פונעם סאטמערע בלאף, משיח גייט קומען אויף אמעריקע, גייט זיך זעצן אויפן סאטמאר רעבנ'ס שטול ווייל זיי האבן געגעבן צדקה, צדקה. א פעני האט מען נישט געגעבן קיין צדקה, ס'איז שקר. לאמיר צו צעלייגן די זאך, לעיזער קעסטנבוים האט געגעבן געלט צו בויען די האל בית פייגא, פארוואס? ווייל ער האט געהאט א בילדינג און האט עס געוואלט איבערדרייען פון קאמערשל אויף רעזידענשל, און אזוי ווי ס'איז דא פון רב אהרן'ס חברה וואס זיי זיצן אויפן באורד, האט מען אים געזאגט אז ער'ט געבן אזויפיל און אזויפיל צדקה, מ'האט געגעבן פאר ר' אהרן'ס חברה, פאר די חברה, בקיצור האט מען אים געגעבן א רשות אז ער זאל עס קענען איבערדרייען. צדקה איז דאס? ווער האט עפעס פון דעם? ביקור חולים האט זיך צוקריגט יעצט די צוויי ביקור חולים'ס די מענער מיט די פרויען און ס'איז א חילול השם עד לב השמים אויף וואס שלאגט מען זיך? אויף גארנישט א שטות ווער ס'זאל כאפן דאס געלט איז בקיצור שרייען זיי אין אלע צייטונגען מען ברענגט אונטער די ביקור חולים וועמען בלאפט עטס ארום אונז ווייסן מיר וואס גייט פאר ס'איז דא פרויען וואס זיי גייען זיי האבן אייגענע אינטערעסן זיי ווערן געוואויר דעם פעישענט'ס נעקסט פיוטשער ווי ער וועט גיין. און זיי טראגן אן זייערע אולד עידזש האומס מיט אנדערע זאכן, איטס איטס ראנג אלל דיס טינגס, און נאכדעם זיי גייען ארום אין די צימער און זיי טיילן עסן, איך האב א טאכטער וואס איז דעדלי אלערדזשיק צו מילך, זי האט געהאט א בעיבי ברוך השם, און זענען געקומען זיי האבן איר געברענגט א טשיז סענדוויטש, כ'מיין ווי קענסטו אריינגיין צו יענעם, דו ווייסט נישט וואס יענער איז אלערדזשיק צו און וואס ער איז נישט אלערדזשיק, נאך א לידה מ'איז דאך האלב נישט ביי זיך עניוועי. סאו ווי קענסטו דאס טוהן? דו טארסט עס נישט טוהן די אלע זאכן, אבער אונז געמער אסאך צדקה. יעצט איך וויל פרעגן, מיט די גרויסע צדקות קמחא דפסחא, פארוואס איך וואוין שוין דא איבער זעכציג, פינף און זעכציג, אכט און זעכציג יאר, איך האב קיינמאל נישט געקריגן א צעטל אז איך זאל באקומען קמחא דפסחא, נישט באקומען די אלע צעטלעך, וואס איז? ווייל דאס באקומען נאר די מלמדים, אזוי זאגט מען זאגט מען זיי דאס איז א חלק פון ענקער רעיז וואס עטס בעטס, עטס געבט צדקה געבט עטס וואס? כ'וויל ענק פרעגן פארוואס אויב עטס געטס אזוינפיל צדקה איז דא צען פופצען פראצענט קינדער וואס דרייען זיך אין די גאס ווייל די טאטעס קענען נישט אפארדן דעם שכר לימוד? און איך האב ענק שוין געזאגט איך האב איין מלמד וואס כ'האב מיט אים בשותפות א הויז איז רייך ער האט צען הייזער אן מיר און ער האט קיינמאל נישט געדארפט באצאלן שכר לימוד ער איז געגאנגען אלץ וויינען אז ער האט נישט האט מען אים נאכגעלאזט וואס איז א מין צדקה? נאכדעם האט עטס דאך די זאך די קעמפ, עטס ווייסט אפילו די גוים אין ניו יארק טיימס איז דא אזא זאך וואס הייסט א פרעש עיר פאנד, מען זיצט א גאנצן טאג אין די שטאט א גאנץ יאר, ס'איז זייער שלעכט די קארבן מאנאקסייד, מען קען נישט אזוי וואוינען, ס'גייט מען ארויס אפאר וואכן אין א קעמפ צו אין א קאנטרי, ס'איז פרישע לופט, ס'איז ממש א נעסעסעטי. כ'ווייס כ'האב געהאט א חבר ער האט געוואוינט אויף קיעפ סטריט דארט אין די אפארטמענט הויז דארט ווי ר' פנחס ניימאן האט אמאל געוואוינט, זיין פרוי האט פינעף צו זעקס מאל געמאפלט, ער האט אויסגעמופט אויף מאנסי ווייל ס'איז אים מער באקוועמער דארט און האט זיך אויפגעהערט צו מאפלען, עס הייסט דאס ס'איז א קארבאן מאנאקסייד דא טוט זיך. און אז מ'דארף שיקן קינדער אין קעמפ און טאטעס האבן נישט דארפן זיי זיי האלטן אינדערהיים? וויאזוי קען פרעש עיר פאנד? דער גוי פארשטייט דאך שוין אז מ'דארף דאס האבן. אז ס'איז דא דער שטערן גייט ארום מאכן געלט אז מ'טוט מאכן גיוס בנות, ער ווייסט נאך באמת נישט אליינס, אהרן האט נישט געוויסט צו ער זאל יא מיטגיין מיט זלמן לייב מיט גיוס בנות צו נישט, ער האט געזאגט ס'איז נישט דא גיוס בנות, היינט זאגט ער מ'האט געברענגט דעם ירושלימ'ער ראש בית דין, פארוואס האט מען אים געברענגט? וועגן ציונות, נו כ'מיין וואס עס קענסטו יעדע וואך ברענגען איינעם וועגן ציונות? האט עטס דאך אזאלעכע בלאפער און איך הער זאגן אז ער האט געמאכט צווישן זעקס און זיבן מיליאן דאלער האט ער געמאכט דער שטערן ער איז א טיכטיגער גנב ער ווייסט וואס צו טוהן ער איז דא אויכעט ווייל ער האט געגנבעט אין ענגלאנד און אים ארויסגעווארפן ער איז אנטלאפן און זיי ווייסן וויאזוי אויסצונוצן דעם רעבן ס'הייסט מיט אנדערע ווערטער דער רבי האט געמאכט א שיטה און ער האט זיך מוסר נפש געווען דערפאר אז אהרן און זלמן לייב זאלן ווערן ביליאנערן און אז די אלע נאכשלעפערס ארום און ארום אזאלעכע יצחק שטערנס מיט משמרת הצניעות יוסף דוד קרויס מיט די חברה זאלן ווערן רייך, דעטס אלל איט איז, מער פון דעם איז עס נישט. יעצט, מען דארף רעדן וועגן די סעיפטי פון די קעמפס און פון די סעיפטי אויסער דעם וואס ס'איז דא, מען דארף מורא האבן פאר פעדאפיילס דארף מען פשוט סעיפטי אויכעט, ס'איז אלטע צובראכענע חרבות'דיגע באנגעלאוס אז ס'צינדט זיך אן איין מעטש פליעט דאס גאנצע. דארף מען זעהן אז ס'זאל נישט זיין קיין שום עיכוב מען זאל קענען גראד אנטלויפן, ס'איז יעצט געווען אין א גוי'שע שולע האט איינער געשפילט און ער האט געכאפט א הארץ אטאק, ס'איז דא מער ווי זיבן טויזנט קינדער וואס כאפן הארץ אטאקס כאטשיג זיי זענען יונג, און ער האט געכאפט א הארץ אטאק און זיין טאטע איז געווען דער וואס האט געוואטשט, כ'מיין דארט איז דא אין אלע גרויסע סקולס איז דא א פירסט עיד, און ער האט גראד גענומען די עי אי די מאשין, דאס איז די דיפיבריעלעיטער, און ער האט אים גראד געשאקט און ער האט אים אויפגעלעבט. ווען דאס געשעט ביי אונז אין קעמפ איז דא ווער ס'האט אזא מאשין, מען לאזט נישט עפענען נאר אז ס'איז דא אזא מאשין, מען נעמט די מאשין מען טראגט עס פון איין פלאץ צום צווייטן און מען מיינט מען מאכט חוזק פונעם גוי, דו מאכסט חוזק פון אונזערע קינדער, און טאמער אפילו ווען ס'איז יא דא איבעראל ווייסט איינער ווי אזוי מען נוצט עס? ס'איז ליצנות די גאנצע זאך, איך וויל ענק עפעס זאגן, ס'שטייט אלך ואמסור איז מורידין ולא מעלין, טאמער האלט ער נאך די מסירה טאר מען אים שוין גארנישט טון, איך האב שוין גע'מסר'ט, איך בין שוין געווען ביי די גאווערמענט טעג און וואכן און זיי מסביר געווען וואסערע א סכנה ס'איז, כ'האב זיי געזאגט קומטס אויף וויליאמסבורג אדער אויף בארא פארק, איר וועט זען הילצערנע הייזער, ס'איז דא זיבעצן קערידזשעס וואס מען מוז פייטן טאמער חלילה מען דארף לויפן אן עמורדזשענסי האב מען געשעט א פייער, דאס מוז זיך אויפהערן, וועדער יו לייק איט אר נאט, די לענדלארדס ווילן נישט מאכן דרײַ טויזנט דאלער אונטערן טיש און דרײַ טויזנט דאלער אויפן טיש יעדן חודש און דיר געבן א סכנה'דיג פלאץ, און דו מוזסט נישט וואוינען אין וויליאמסבורג. איך האלט שוין נאך אלעם, איך האב זיי שוין אלעס געזאגט, עטס העט זעהן וואס דא גייט יעצט געשעהן, עס איז דא יעצט נאך א זאך, די עסנס איז אלעס סכנה'דיג, איך האב שוין געבעטן ווינער מוסדות און פאפא, עס דרייען זיך דארטן מייז ווייל די גארבידזש וואס איז דארטן נאך די חתונות, און בכלל די גארבידזש דרייט זיך דארטן, און די קינדער באקומען צו עסן, אז מען עסט וואס א קאץ האט געגעסן אדער א מויז איז עס דעדלי סיריעס.

עיבי בעיבי שטיין זאגט אז וועגן דעם איז ער געווארן א מיידל ווייל ער איז בבחינת נקבה, און אזוי ווי יצחק אבינו ביז מען האט אים נישט געמאכט די עקידה איז ער געווען בבחינת נקבה דעמאלטס האט מען ממשיך געווען א נשמה פון זכר אזוי שטייט אין די ספרים איז במילא האט ער נישט געקענט האבן קיין קינדער ביז נאך די עקידה פרעג איך דעם משוגענעם עיבי בעיבי שטיין און וויאזוי האסטו געהאט א קינד הייסט ס'איז נישט דיין קינד אויך נישט דיין ווייב האט אויך מזנה געווען וואס האט דאך געוואוסט וואס צו טון עניוועי ער גייט מיר איינרעדן אז זיי וואטשן אויף דעם. ס'איז שקר, כ'האב געבעטן ווינער חדר, כ'האב געבעטן אלע חדרים, נאר גארנישט, יעדע זאך גייט צוביסלעך, כ'האב אפילו זיי געזאגט אז די פאשקווילן וואס מ'קלעבט אן אן אלע ווענט, וואס דאס איז די גאנצע כח פון סאטמאר, קודם איז דאס העיט קריים, און צווייטנס ווען ס'קומט א רעגן וואשט עס אלעס אפ און מ'גליטשט זיך אויס דערויף, און די סאניטעישן גייט אנהייבן צו געבן סאמענסעס פאר די אלע וואס זיי לייגן עס, איט דזשאסט טעיקס טיים. יעצט מורידן ולא מעלין איז נאר פאר די מסירה, איך האלט שוין נאכדעם, און איך האלט נישט אז ס'איז מסירה, איך האלט אונז וויל מיר זיין נארמאלע מענטשן פונקט ווי יעדער, אפאר שקצים האבן זיך דא אנגעלייגט און זיי נעמען ארויסגעבן צעטלעך אויף יעדן, יעדער דארף מורא האבן, ס'איז אזא דזשאוק, אסאך מאל רבנים האב איך געזאגט זיי וואס טוסטו נישט אין דעם און אין דעם, איך האב מורא איך האב מורא, וואס האסטו מורא וואס האסטו מורא, ס'געווען די וואך געווען די חודש איז געווען צוויי יונגעלייט וואס האבן חתונה געהאט מיט רעבישע שידוכים, יעדער האט זיך געפענט די אויגן, הי, אזא גליק שידוך! ביידע האבן מיר פארציילט זיי האבן געטראפן דאס מיידל אפן, אפן מיינט אז זי האט שוין געווען, זי איז שוין נבעל געווארן, זי האט שוין נישט געהאט קיין בתולים, איז איינער האט מיר געזאגט, כ'האב געפרעגט ווער האט איר ארויסגעקלאפט די בתולים, האו דיד דיס העפן, האט מען זי נישט אויסגעלערנט זאל זאגן מוכת עץ, אדער זי האט געריטן אויף א קעמל און זי איז אראפגעפאלן אזוי ווי יצחק אבינו'ס ווייב רבקה, זי איז נישט אויסגעלערנט דאס, וועגן דעם דעקט מען אונז צו דאס בלוט. ווייל זי איז אראפגעפאלן, און יצחק האט מורא געהאט זי האט מזנה געווען, און ס'איז געקומען דארטן די פייגלעך און זיי האבן צוגעדעקט די בלוט, וועגן דעם האט מען געמאכט אז מען שעכט א פייגל מוז מען צודעקן דאס בלוט, איז למעשה האט מען איר נישט אויסגעלערנט, האט מען איר נישט אויסגעלערנט האט זי אויסגעזאגט דעם אמת, מיין טאטע שפילט זיך מיט מיר די גאנצע צייט. ס'איז דא נאך א זאך, ס'איז דא איינער האט מיר געזאגט אז זיין ווייב ער איז אמאל געקומען פרעגן א שאלה אויף א בדיקה דעם נעקסטן טאג נאך די חתונה, זאג איך אים דאס איז נישט קיין בדיקה פון קיין בלוט דאס וועסטו איינרעדן פאר אן אנדערן נישט פאר נחום ראזענבערג זאגט ער ס'איז יא זאג איך גיי פרעג דיין ווייב בקיצור זי האט אים אויסגעזאגט דעם אמת אז זי איז שוין געווען נבעלה בין הקרונות זי האט שוין געהאלטן לאנג נאך אשר הצג אגוז בגן עדן און למעשה האט זי דאך נישט געוואוסט וואס צו טון האט זיי די מדריכה פון די כלות געזאגט העסטו אנגרייטן א באטל קעטשאפ אונטערן בעט און נאך די מצוה העסטו דיך אנשמירן דארטן באותו מקום אביסל קעטשאפ און עסט דיך גוט אפווישן זאג איך כ'האב געטראפן בלוט, איז ער מיר געקומען פרעגן א שאלה, זאג, דאס איז נישט קיין בלוט, דאס איז נישט קיין בלוט פון א מענטש, זאגט ער, ניין, דו ווייסט נישט מיין ווייב, זאג איך, הער אויס, דיין ווייב איז איין זאך און נחום ראזענבערג איז א צווייטע זאך, דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, מ'איז זיי מקנא, געטון א גרויסן גליק שידוך, ס'איז שוין לאנג נבעלה בין הקרונות, איז על כל פנים, איז די אלע זאכן דארף מען אויסטרעטען אין א קאמיוניטי. נישט זיך משוגע מאכן, אפאר מענטשן לויפן ארום, מען טוט, מען מאכט, שטעל דיר פאר, חזקאל דער שייגעץ טייטל וואס האט בועל געווען די שוועגער, ער לערנט פאר הלכות נידה און ער זאגט אז מען טאר נישט אנרירן א אישה נידה, איז נישט קיין דזשאוק? ער האט דאך יעצט ארויסגעגעבן אפילו א שטיקל קונטרס אויכעט וויאזוי מען רעכנט אויס די וועסטעס, מיר האט חזקי' ראזענבערג עליו השלום זכרונו לצרכה געזאגט, נחום, אויף מיין לייסענס עפענט מען אויף די קעמפס. ער קען גארנישט, ער האט נישט געקענט, ער האט נישט געלערנט, מען האט אונטערגעקויפט איינעם, מען האט געגעבן לייסענס. אבער דאס לאזט זיך דאך אויס צו אונזערע קינדער, וואס גייט דא פאר? זעמער טאקע משוגע? פאר יעדן משוגענעם מוז מען זיך אונז לאזן? עניוועי. יעצט איך בין ארויסגעפארן אין קעמפ זיך אומקוקן דארטן, בין אריין אין א סטאר שטייט אזוי, דאס קענסטו קריגן פאר העלפט פרייז, פארוואס? ווייל ס'ליגט נאך פון פאראיאר מען האט עס געלייגט אין פריזער? ס'איז א דזשאוק! ס'איז ממש א דזשאוק וואס מען טוט, כ'האב געזאגט די גאווערמענט וועט זיך אומקוקן אויף די אלע פעקלעך, אונזער עולם איז נישט צוגעוואוינט צו דעם, מען פארסמט אונז. ס'קומען טראקס וואס פארן ארויס א וועג פון צוויי דריי שעה, און טאמער ברעכט זיך אראפ א רעדל און די פרידזשידער ארבעט נישט גענוג גוט ווייל ס'באקט די זון, אדער ס'איז דא מעקעניקל פראבלעם, ווערט אלעס פארשטינקען, פלייש ווערט פארשטינקען, אייער באקומט סעמאנעלע, און קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג. ס'געווען אמאל א צייט ווען פון קעמפ איז יעדער איינער קראנק געווארן, ר' יודל האט נישט געלאזט מ'זאל דערציילן פארן שפיטאל אז זיי זענען פון קעמפ נאר זיי זענען פון ערגעץ אנדערש. ס'איז דאך געווען א חכם הדור. פארשטייסט? אזוי אזוי פירט מען זיך אויף מיט אונזערע קינדער, און ס'איז דער חוב פון יעדן טאטן זיך נאכצוקוקן, פאר ארויס אין קעמפ, דו גייסט וויזיטן דיין זון, טראגסט אים א פעקל? גיי אריין אין קאך אויך, געב א קוק אויף די טאטע מאל וואס דארט טוט זיך, קוק ווי גרויסע מייז מיט ראטן לויפן דארט ארום, און מען האלט די מ די קעצלעך כדי זיי זאלן כאפן די מייז מיט די ראטן, און עס טוט זיך א גאנצע וואר, ווארלד וואר טרי, אינמיטן חדר אוכל, אינמיטן לאנטש רום און אינמיטן די קאך. יעצט, רבי אידל וואלט גענומען אמאל צוויי בחורים און זיי אויפגעלייגט די הענט העכער אין קאפ מיט א טו ביי פאר און זיי האבן געמוזט האלטן א סיין איך וועל מער נישט גנב'נען ווייל זיי האבן געגנב'ט פון די פושקע זענען ביידע געווארן פרייע חברה און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם ס'איז נישט דא קיינער וואס איז מחנך געהעריג ס'פארט ס'איז א גרויסע קאמפאני מ'דערקענט נישט ס'פארט נאכדעם נאך אפאר יאר איז דא פינעף ודרייסיג פערציג פראצענט דראפאוטס און ס'איז דא וואס זיי קומען דאווענען אין שול און זיי האבן מיר אליין געזאגט זיי גלייבן אין גארנישט וואס מ'האט זיי געלערנט. זיי קומען נאר זיי ווילן נישט צוברעכן די משפחה. דעיס איז חינוך? דעיס איז אפגעשלאכט. און נאכדעם טאמער איז דא א טאטע וואס האט א קינד וואס ער איז אויף דראגס אדער א זון אדער א טאכטער. איך זאג זיי אלע, גייטס, איך האב איינעם געשיקט ער האט נישט קיין געלט האב איך אים געשיקט אין א סטעיט האספיטעל זאל זיך היילן. זאגט ער מ'עסט דארט טרייפות זאג איך אים ער זאל עסן טרייפות און ארויסקומען א גוי א נארמאלער. איז ביי מיר חשובער ווי ס'זאל זיין א משוגענער איד אויף דראגס. איז ער געגאנגען און געפרעגט רבנים, זאגן אים די רבנים, אין אמת'ן ס'דא א חתם סופר אז די טאטע איז נישט מחויב אויסצוהאלטן די קינדער, דאס איז די קהל דארף דאס באצאלן, אבער אזוי ווי קיינער טוט עס נישט באצאלן, האבן זיי געזאגט נחום ראזנבערג איז גערעכט, טו וואס ער הייסט ווייל ער האט ערפארונג אין די אלע זאכן, און דאס קינד איז שוין א יאר אין א סטעיט האספיטל, און שוין גוט אנגעפרעסן מיט טרייפות, אבער ער קומט יעצט ארויס און ער האט א קאנטראלער, ער האט א סייקאלעדזשיסט און א סייקייטריסט, און מען גיבט אויף אים אבאכט. יעצט איך בין נישט דא זיך צו קריגן מיטן הייליגן חתם סופר, נאר היינט איז נישט דא קיין קהילות וואס קוקט דיין וועג, און דאס האב איך זיי געזאגט פאר די רבנים וואס גאנגען לייגן א חרם אויף מיר, געדארפט נעמען א א שוואכערן קאנדידאט ווי איך, ווייל איך פארקויף דאך א גוטן פראדוקט. איצעלע פימפ האט זיך אויסגעלערנט יעצט, יעצט גיבט ער שוין נישט קיין חרמות, ער האט זיך אויסגעלערנט, אז מען בא'עוול'ט נישט מענטשן ווייל יענער קען זיין שטערקער פון דיר, יענער קען רעדן פון א דבר וואס איז אמת און דעמאלטס וועסטו פארלירן, דער משוגענער איצעלע פימפ קען שוין נישט פישן און קאנטראלן דעם פישעכץ האט מיר דער רב געזאגט ווייס נישט פארוואס, איך האב דיך אריינגעלאזט דאווענען מנחה מעריב און געגאנגען איצעלע פימפ האט מיך אויפגעקאלט אז אויב דו ווילסט נישט די שול זאל ברענען זאלסטו נחום ראזענבערג נישט אריינלאזן, שוין איצעלע פימפ יעצט קענסטו גיין מיט דיין. פיפי קענסט אויף אים ארויפגיסן אויפן דאך דיין מי רגלים אז עס זאל זיך אים אויסלעשן דער פייער פון בית מדרש, וואס האסטו געמיינט ס'נישט דא א באשעפער וואס ער פירט די אלע זאכן? מיינט דאס עפעס א שפילעריי וואס מיט יענעמס בלוט איז הפקר ווייל עטץ מיינטס אז עטץ זענטס רבנים? זענטס נואפים! צו דער וויינבערגער, דעם פאיער רב'ס זון, ער הייסט היינט פאיער רב, פארוואס טוט ער נישט קיין שידוך, ער איז שוין אזוי לאנג א גרוש, אה נישט א גרוש, אן אלמן. זאגט מען ווייל ער האט געהאט זייער א חשוב'ע ווייב, א נעכטיגן טאג ער איז א געי, ער איז א חזר, ס'איז דא איינער וואס נעבעך דיאנדזשעלא, האט געזאגט אז אדער ער אדער זיין ברודער האט מיט אים געשטופט אין די מחילה אין פאיער מקווה, ער געדענקט נאר נישט ווער ווייל ביידע זענען געווען מיט גרויסע לאנגע בערד, און ער נעבעך געווען א יונגל פון זיבן יאר, דעס מיט וועם זיי האבן אנגעהויבן, איינמאל איז געגאנגען דער געי חזר דער וויינבערגער דער פאיער צדיק איז געגאנגען אינאיינעם מיט זלמן לייב פיליפס, ווייל אויף מעקגינעס בולעווארד האט איינער געמאכט א בית זונות, און אונזער אינגעלייט זענען דארט פארכאפט געווארן. איצטער זענען זיי געגאנגען ארויסראטעווען דעם עולם. זענען זיי אריינגעקומען, זיי האבן זיך געשטעלט ביי די טיר, און דארט איז געווען א אפגעפארענער בחור פון ווילימסבורג, איז ער צוגעגאנגען צו ביידע און זיי געזאגט אזוי, זעסט דא, דא איז א הונט, דאס איז א פיטבול, א פיטבול הייסט ווען ער גיבט אין דיר א בייס ביסטו פינישט פאר לייף, אזא גרויסן מויל האבן זיי, וואו! קיצור האט ער געזאגט, איך צייל ביז דריי, טאמער זענט עטץ נאך דא אין דעם געגנווארט, זאלסטו וויסן, דער פיטבול שפרינגט אויף דיר ארויף. זיי זאלן אנטלויפן. זיי האבן נישט געזאגט גארנישט, אבער אויף נחום ראזנבערג האבן זיי האלטן וויכטיג מען מוז ארויסגעבן א חרם. פארוואס? ווייל ענקערע פעיליערס ווילט עטס יעצט אנלייגן אין מיין האטליין? נאו וועי, איך העל מיך נישט לאזן פון ענק. יעצט איינער האט מיך אפגעקאלט אז ער הייסט אזוי און אזוי, איך ווייס נישט צו עס איז אמת צו נישט, און ער זאגט אז איך רעד אויף זיין זיידן אויף מענדעלען, און אז טאמער איך וויל נישט אויפהערן וועט מען מיר אנוואקלען די ביינער. זאג איך אים, דו ביסט משוגע? דו מיינסט דו ביסט אין באקעווינע? אונז גלייבן מיר נישט אין קיין רעבעס. און אונדז לאַכן מיר פֿון זײ, און אונדז האַלטן מיר נישט, אַז ס'איז דאָ הײַנט אַ דרך הבעל-שם, און אונדז האַלטן מיר נישט, אַז מענדעלע פֿאַרברענט דאָס עסן, ער איז אַ זולל וסובֿא, אַ בעל-תּאװה, אַזױ װי יעדער. איך געדענק נאָך, װען ער איז געװען אַ ייִנגל, איך בין געװען אַ בחור דעמאָלט צו װיזשניץ, האָט אים אַװעקגעשיקט, װײַל ער האָט מטמא געװען האַלב פֿון זײַנע חבֿרים, און װעגן דעם איז דאָרטן דאָ אײנער, וואס ער איז דארט א גבאי, נטע מאשקאוויטש ער האט אויף ישועות משה'ס בעט האט ער געמאכט הוצאת זרע פאר בחורים און מענדעלע האט געוואוסט האט מורא געהאט צו זאגן א ווארט ווייל מען וואלט געזאגט אהה מענדעלע ביסט זיין רעבע שעט אפ. אסאך מאל האב איך געזאגט שוין, איך זאג עס איבער נאכאמאל, וואס האט די סאטמאר רב אויפגעטון אין זיין לעבן? די גרעסטע זאך. איינער זאגט זיך געשלאגן מיט ציונים. איינער זאגט ער האט געמאכט א ויואל משה, איינער זאגט ער האט געמאכט א ישיבה תלמוד תורה, איך וויל ענק זאגן דאס אלעס איז נישט נחשב לכלום לגבי איין זאך וואס דער איד האט אויפגעטון, ער האט גענומען די אמונה טפלה וואס דאס ווערט אנגערופן די דרך הבעל שם וואס דאס העט זיין ביז משיח קומט, און ער האט געזאגט ס'איז נישט דא מער, ס'איז געשטארבן, ווארום ווען ער טוט ווען נישט דאס, וואלט מענדל אריין געקומען מיט די ערווה אינדרויסן און ער וואלט געמאכט, נאך קידוש וואלט ער געמאכט ברוך אתה השם אלקינו מלך העולם, נישט המוציא לחם מן הארץ, נאר המוציא זרע על הארץ, און יעדער האט געזאגט ברוך הוא וברוך שמו אמן און די רבי ברענט ווי א פייער, דעיס האט די רבי געמאכט, דער סאטמאר רבי האט געמאכט דעיס, נישט דא קיין דרך הבעל שם ווער ס'רעדט זיך איין אין דעי שטותים, דער איז זיך טועה מיט הונדערט און פופציג יאר צוריק. הונדערט און פופציג יאר האבן שוין פריעריגע געשריבן אז ס'איז נאר אראפ אויף הונדערט און פופציג יאר דער דרך, און נאכדעם איז עס נישט מער פאר די גאס. דאס איז די גרעסטע זאך וואס סאטמאר רב האט געטון. ער האט צוריקגעשטעלט די אמונה אז ס'נישט דא קיין דרך הבעל שם. יעצט דער וואס האט מיך אפגעקאלט האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן אלעס היינט גייט דורך די fbi איך האב זיי אויסגעלערנט אז דאס איז העיט קריים. דאס וועט מער נישט ארבעטן. נישט דא מער די זאך מ'שלאגט זיך זיך אין זיך און מ'רייסט זיך מ'גיסט בליטש די אלע זאכן זענען געשטארבן. איטס נאט גאנא ווארק ענימאר. סאו זאג איך אים, דו ווילסט דיך טשעפען, דו ווייסט אבער נישט וואסערע יארגאנג דו לעבסט. און איך האב זיך געהאלטן אים מסביר זיין. איך האב געזאגט פאר די fbi זאלט וויסן דאס איז העיט קריימס, יו שודנט לעט דיס העפן, און אויב איר וועט עס יא לאזן עמער אונז גיין נאך העכער, עמער איבערקערן גאנץ אמעריקע. האב איך יענעם געזאגט, דו ווילסט דיך שלאגן, דו ווילסט סטראשען מיט שלאגן, דאס אלעס איז רעקארדעד און איך ווייס עס ווי איבערצוגעבן. זאגט ער ניין עס האט איינער געבארגט דעם טעלעפאן ס'איז נישט זיין אהער און אהין, זאג איך שטעל דיר פאר וואסערע א שוואכע בעל מלחמה דו ביסט, אפילו נישט זיין טעלעפאן ער האט עס געבארגט לאז אפ מיט די שטותים. און אים האט זיין טאטע געשיקט, מענדעלע האט זיין טאטע געשיקט אויף סקווער, דארט האט מען געמעגט אנחזיר'ן בחורים, הערשי ברייער איז געווען דער אבי אבות השקצים, און מענדעלע האט באקומען דארטן ספעשל טריטמענט ווי איי פי. טריטמענט, ענד דעטס איט. געווען א לאו לייף האט אים אוועק געשיקט, ר' משה האט אלץ געשריבן בריוון פאר זיין איידעם זע מען זאל האלטן דעם זון, דער סקווער האט זיך אויסגעלאכט, ער האט געהאט אינזין אז מען זאל נישט בויען קיין בית מדרש ארום און ארום פון זיין שטעטל. יעצט דו זאלסט אויך געדענקען ווען די ברידער פון יוסף זענען צוריק געקומען פון די לוויה, האבן זיי דאך מורא געהאט אז יוסף גייט זיך יעצט נוקם זיין, האבן זיי געזאגט, אביך צוה לפני מותו, א גאנצע זאך. יוסף'ן האט עס זייער וויי געטון, האט דאך געוואוסט ס'איז שקר, יעקב אבינו וואלט נישט געגאנגען זאגן אזא זאך, אויב מ'האט אים דען חושד געווען אז ער וועט הרג'ענען די ברידער, האט ער געזאגט פאר די ברידער, ליסען, סטאפ סעלינג מיר די מעשות, איין לעכט האבן צען מענטשן, צען לעכט האבן נישט געקענט אויסלעשן איין לעכט, און יעצט האלטסטו אז איין לעכט קען אויסלעשן צען לעכט? ס'איז א רש"י, די גמרא ברענגט עס, ס'הייסט די מדרש ברענגט עס, נאו וועי, איך האלט נישט ביי נעמען נקמה האט ער זיי געזאגט. דו קענסט נישט אונטערברענגען היינט קיינעם, קענסט דיך אליינס גוט אונטערברענגען. יעצט מענדעלע וועט זיין אזוי ווי לעיזער בערלאנד, לעיזער בערלאנד איז א באקאנטער נואף און ער האט א גרויסן עולם, ווער ס'עט וועלן זיין א נואף און האבן א רבי'ן קען גיין צו מענדעלע, סרול איז נישט קיין סך בעסער, ער איז נישט קיין שייגעץ אבער ער בעקט די שקצים, זיינע חובות איז געקומען פון דעם וואס ער האט געבעקט אלע שקצים, די חזירים, נישט נישט פאר קראנקע, דאס איז געווען ליגנט. עס איז געווען א באיאנער איד סרול זילבערשלאגער איז געווען א גבאי ביי ר' מוישעלען. און ער האט געהאקט סרול'ן און מענדעלע האט אראפגעשריגן האק אים דארטן ווי עס טוט אים וויי ווייל ער האט געהאט אן אפערעישן אויפן רוקן, מענדעלע אלעס קומט אהיים יעצט קען מען דיך האקן אין בויך, און מענדעלע האט געמאכט א סליוו ער זאל זיין דאר, און די דאקטער האט עס זעהט אויס נישט גוט קאנעקטעד, איז הייבט ער אן צו באקומען דייעריע די גדולים, און די גדולים קומט אים ארויס פונעם פיסק שטאטס פונעם אחור, איז געווען א טעריבל מאוו צו מאכן דעם אפערעישן, עניוועי זאגן מיר מענטשן נחום אמאל ביסטו געווען זייער אינטערעסאנט היינט. האסט שוין נישט מער קיין ווערד, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל די רבנים ברענגען זיך שוין היינט אליין אראפ, ס'איז א דזשאוק געווארן, מען דארף נישט זאגן דו זאלסט עס אראפ ברענגען, זיי ברענגען זיך אליינס אראפ, ער האט זיך יעצט משדך געווען מיט מיטן באטער, האט איינער געזאגט ווייל דער באטער האט דאך צו טון מיט בהמות א גאנצן טאג, זעט ער וואסערע בהמה מענדל איז, און זאגן זיי כ'האב פארלוירן די מערכה, איך האב שוין נישט וואס צו רעדן, האב איך געזאגט נו שוין איז דאך גוט קען איך מיר אויסטון די גאטשעס און פארן אויף פלארידע אביסל שווימען דארטן אזוי ווי דער אנדערער ראזענבערג האט געטון. פארשטייסט? נאר כ'וועל נישט פארן דארטן ווען ס'איז דא די ווינטן. ניין, איך האלט נישט ביי פארן אויף פלארידע, איך זאג עס נאר סארקעסטיקלי. עניוועי, מען דארף אבער אויך אובאכט געבן וועגן דרייוון, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך בין געווען דער איינציגער בחור וואס כ'האב געשריגן אין סאטמאר אז יעדער זאל זיך מאכן דרייווער לייסענס, איי די רבי דער דברי יואל האט געזאגט מען זאל נישט מאכן, האב איך געזאגט טאמער עטס טוט הרג'ענען א מענטש וועט דער דברי יואל דאך נישט קומען ראטעווען. איז למעשה. דארף זייער שטארק אובאכט געבן. ס'איז שוין, ס'האט זיך אנגעהויבן דער זומער, ס'איז נאכנישט אנגעהויבן, שוין נעבעך געהארגעט געווארן א אינגערמאן בילער דער הויפט מדריך אין פאפא יונגל קעמפ, שוין נעבעך געהארגעט געווארן, ס'איז אזא ביטערער חורבן, רבותי איך וויל ענק בעטן, טריי טו דרייוו קערפול, אמאל איז געווען קארן, עטס געדענקטס די אלטע שעוויס, די קרייסלערס, האבן געהאט א סטיל באדי מיט א באמפער, אז אריין געפארן האט עס נאר געגעבן א זעץ, קוים ווי ס'איז צוקלאפט געווארן. היינט, ס'איז א טין קען, ס'איז פלעסטיק. און געסט א זעץ אריין איז דער מענטש דער ערשטער קרבן. און מען טוט עס אז ס'זאל זיין לייט, ס'זאל נישט קאסטן אסאך געלט די געזאלין, איז וויל איך בעטן דעם עולם מען זאל מאכן דרייווער לייסענס, מען זאל די קאר וואטשן אז ס'זאל זיין געהעריג אינשורד, ס'זאל אויכעט האבן טייערס, ס'זאל נישט זיין אפגעריבן, מען זאל נישט פארגעסן אז מען גייט זיצן צען פופצן פראצענט פון יעדע וואך גייט מען זיצן אין ראוד אהין און צוריק, מען גייט זיצן מיט די קינדער, ס'איז דיינע קינדער, סאו יו העוו טו בי ווערי קערפול וואט יו דואינג.

ס'איז דיינע קינדער, ס'איז דא אויף אסאך באסעס ס'שטייט די טשיילד דעט יו מעי ראן אווער מעי בי יור און טשיילד חס ושלום. יעצט כ'האב ענק שוין פארציילט כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן, כ'בין געווען אין ארץ ישראל אויף רחוב חומה השלישית וואוינט לעזער בערלאנד ס'האבן זיך דארט געדרייט קינדער מיט קענעביס מיט דראגס זיי האבן מיר געוואלט פארקויפן כ'האב געזאגט כ'האב נישט קיין געלט זיי האבן געזאגט קענט נעמען אן א געלט איר'ט אונז שוין נאכלויפן כ'האב געזען דארטן א פרוי, א היימישע פרוי, פרעג איך וואס טוט איר דא אין די גאס? מיין ווייב איז דארט געווען, אזוי אז דארפטס נישט מורא האבן כ'האב געוואלט מיט איר אנהייבן. ס'האט מיר זייער געבאדערט, ווי קומט א אשכנזישע היימישע פרוי ביי לעיזער בערלאנד דארטן ביי די טיר? זאגט זי, ווען איך בלוטיג, וויל מיך מיין מאן נישט אנרירן, קום איך צו לעיזער, און ער פירט היינט א גרויסע רביסטעווע, און דער מענדעלע וועט אויכעט נאך, מאכן א ברכה, המוציא זרע על הארץ, און יעדער וועט שרייען אמן דער הייליגער רבי. שוין, דאס איז עס. יעצט, כ'האב באקומען אסאך קאלס פון קעמפס וואס זאגן הרב נחום איר זאלט זיין געבענטשט אז איר האט גערעדט פון פייער עקסטינגווישערס און איר האט גערעדט פון די סמאוק דעטעקטערס. ס'איז געווען פֿיר קעמפס פאריאר, זיי האבן געהאט א פייער ווי ס'איז פארברענט געווארן קינדער אויף טויט, און ס'איז אפילו נישט געווען א בעטערי אינעם סמאוק דעטעקטער, מ'זאגט עס נאר נישט אויס פארן עולם, פארשטייסט זיך אליינס וועגן לאוסוטס. זאגט ער אזוי, ווען ס'וואלט ווען געארבעט פֿינף יאר צוריק, אקעי, שוין, האט זיך שוין אויסגעגאנגען די בעטערי, ס'האט קיינמאל נישט געארבעט, ס'האט אפילו נישט געהאט קיין בעטערי. טראגסט ארויס דיין קינד אין קעמפ? טשעק די אלע זאכן, גיי אריין אין קאך קוק דיך אום, גיי אריין זען צו ס'האט א געהעריגן סמאוק דיטעקטער, צו ס'ארבעט, און פוש אריין די באטן אפשר ארבעט עס, און קעמפס קאלן אן. ס'איז זייער וויכטיג די אלע זאכן, און זיי דאנקען מיר, זיי זאגן א גרויסן שכוח. יעצט אז מ'לאט נעבעך ס'זאל שטארבן א קינד ווייל דו קארגסט די בעטערי זאלסטו געדענקען, קודם האט געקאסט צענליגע טויזענטער דאלער פאר דעם טאטן ביז ער האט. געהאט דאס קינד ביז ער האט אויפגעברענגט דאס קינד, דאס קאסט געלט צו פיטערן, די עדיוקעישן מיט אלעם, און נאכדעם יעדע זאך האט אין פסוק האט עס א נאמען, ווען חלילה א פרוי שטארבט הייסט דער מאן אן אלמן, טאמער א וויי א מאן שטארבט הייסט די פרוי אן אלמנה. א קינד אז ס'שטארבט האט נישט קיין נאמען, ס'איז אזא ביטערע ווייטאג אז די תורה האט אפילו נישט געגעבן קיין נאמען פאר. דעם ווען איינער פארלירט א קינד ביים לעבן איז במילא איז זייער זייער א שווערע זאך, קוק יעקב אבינו האט געוויסט אז טאמער פארלירט ער א קינד ביים לעבן האט ער נישט קיין עולם הבא, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר און דו נעמסט יענעמס קינד אויף דיין אחריות ניין וואכן צו אכט וואכן און דו זעסט נישט אז ער זאל האבן אלע סעיפטי זאכן וואס ער דארף, מען דארף אויכעט מיטשיקן פאר די קינדער טאבס, וועגן שווימען, און מען דארף אנזאגן די קינדער אז ביים שווימען ווען מען טוט זיך אויס, מען טוט זיך אן, טאמער די רבי שטייט און קוקט אויף דיין פיפי ווי א חזיר זאלסטו אים שרייען אנטשולדיגט, צניעות, האב נישט קיין מורא, איך האב עס שוין איינגעפירט אפאר יאר צוריק און ס'ארבעט זייער גוט, די רביס האבן מורא צו קוקן, זיי זוכן זיך נישט דאס קינד זאל אויף זיי שרייען. יעצט ס'איז דא די קעמפס היי יאר איז אין זייער גרויסע סכנה ווייל ס'איז דא די קעסינאוס, איך הער ס'איז שוין דא יונגעלייט וואס זענען פארכאפט געווארן דארטן מיט זנות און מיט אלעם, איך האב געמאכט פאר ר' מאטעלע די מקווה אין גיבערס, און ווען מען פארט ארויס אינעם גיבערס ראוד דאס דרייט זיך איין אויפן פארטי טו, דעמאלטס איז געווען ווינטער וואס כ'האב עס געבויעט, איז געווען יעדע נאכט זונות פון ביידע זייטן, איך האב מיך נישט אפגעשטעלט ווייל דאס די לעצטע זאך פעלט מיר אויס איך זאל מיך אפשטעלן פאר א זונה, אבער כ'בין אריין צו ר' מאטל און כ'האב אים געזאגט ביסט ארויסגעפארן אין וואלד דארט איז דאך דא די זונות, האט ער געזאגט שכוח אז דו זאגסט מיר, ער האט געהייסן דאכצעך מיר יחיאל לעבאוויטשן צו וועמען מען זאל גראד ארויפפארן צו די פאליס און מען זאל מאכן שור אז די זונות דרייען זיך ערגעץ אנדערש. ס'איז דאך אויך אונזער קראנקייט. ווען ס'איז געווען א איד שבתי וויגדער האט מכשיל געווען פרויען וואס זיי האבן אים געפרעגט שאלות אין הלכות נידה, האט יוסי ניימאן באצאלט ער זאל זיך פארן באזעצן אויף בית שמש. ס'הייסט דארט האט ער נישט קיין תאווה צו פרויען? זאגט ער מיר ניין, מ'האט דארט אויסגענומען מ'טאר נישט פסק'נען שאלות. הייסט אין אויסען פסק'נען שאלות איז נישט דא ווי צו כאפן פרויען? הייסט אין סופערמארקעט קענסטו כאפן יעדן טאג פרויען. נאר וואס? דאס איז אונזער זאך, קודם פון מיר איז ער אוועק און דעטס איט. די זעלבע דא אויכעט, מען שיקט אאוט אוו סייט, און אז דו זעהסט נישט אז זיי דרייען זיך אין גיבערס ראוד, ביסטו שוין צופרידן, איי דער בחור קומט אן אין אלע ראודס, דאס איז עס. יעצט זיי זאגן אז מען איז געווען ביים פרעזידענט ער זאל באפרייען נחמיה וועבערמאן אויכעט, האט ער געזאגט ער וויל נישט, קיינער מישט זיך נישט אין קיין סעקס אפענדערס דזשאב, ווער וויל דאס אנרירן, און דער שייגעץ איז געשטאנען אין, איך האב געברענגט א דיל פון פינף יאר, נאך דרײַ וואלט ער געווען אינדרויסן, איז ער געשטאנען, ער האט געזאגט פארן פאליס אפיסער איך האב אים געסטראשעט צו הרג'ענען. ווי איז וואס דא טוט זיך? יעצט הגם אונזער פרעזידענט איז אויך א נואף, אבער נישט געכאפט אנדער עידזש גערלס, דאס האט נאר געמאכט דער גרויסער לויער, דער אלן דערשעוויץ, ער מיט עפעס א גרויסן עושר. דזשעפרי עפשטיין וואס ער האט אן אייגענעם אינזל. דארט אין פלארידע. אבער דער פרעזידענט האט באצאלט, ער האט, מען האט יעצט געכאפט, ער האט באצאלט עפעס הונדערט פופציג טויזנט דאלער פאר איין שטופ. וואו איז אים מן הסתם געווען גוט און שיין, אדער הי וואס ווערי הארני. יעצט איך זאג אייביג ווען אפילו א מאן גייט וואוינען מיט זיין פרוי, כאטשיג ס'איז דא חופה קידושין זי איז ריין, דארף ער איר פרעגן מעי איי? ווייל טאמער נישט קענסטו זאגן האט זי גערעיפט. דו ווייסט נישט וואס די אנדרייערס פון שלום בית דרייען אן אלס. יו דאונט העוו די סלייטעסט איידיע וואס איך הער צאם יעדן טאג. און כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז געווען איינער פון תולדות אהרן, ער איז א שוואגער פון פאפענהיים וואס ער פירט די בית החלמה. בקיצור. ער האט מיך אפגעקאלט אז זיין ווייב דארף האבן העלפ, ער וויל זי ברענגען אויף אמעריקע. קיצור, מ'בין ארום געגאנגען מיטן, זי איז געווען א מיידל פון עלף, צוועלף און דרייצן, האט זי א ברודער פון תולדות אהרן, זענען געשלאפן אין איין צימער, קיין צופיל פלאץ איז נישט געווען, און ער פלעגט מיט איר וואוינען יעדע פאר טעג ווען ער האט געוואלט, און זי איז משוגע געווארן גראד נאך די חתונה, זי האט אראפ געברענגט פיר פינעף קינדער צו יענער שלום בית, בקיצור כ'בין געווען מיטן דא ביי די דאקטוירים, האבן זיי אלע געזאגט נאך צען פופצן יאר אז מ'קומט קען מען גארנישט טון. בכלל אין ארץ ישראל האט מען אויך פרובירט ס'איז גארנישט געגאנגען, זאג איך יענעם הער מיך אויס איך וויל זאלסט מיר באצאלן, פרעגט ער וואס די נעמסט געלט? זאג איך ניין איך נעם מער פון געלט, איך וויל ווען די גייסט צוריק אויף ארץ ישראל זאלסטו זאגן פארן תולדות אהרן רעבין מען זאל זיך נישט איינרעדן אז ביי אים איז הייליג זאל זיך נישט איינרעדן ווייל ביי אים איז טונקל אין די מקווה טאטשט מען נישט קיינעם, ס'איז דא דא איינער וואס ער דרייווט א באס אין וויליאמסבורג אויף בארא פארק ער איז אפגעפארן פון תולדות אהרן זאגט ער טאקע ווייל ס'איז טונקל געווען האט מען יעדן געפאטשקעט, רעדטס ענק נישט איין. ס'איז דא א יצר הרע איבעראל, און כ'האב אים געזאגט גיי זאג עס פארן תולדות אהרנ'ער, ער איז אריין צו דוד'ל און האט עס אים דערציילט, דוד'ל האט געטאנצט, ס'האט זיך געריסן די בארד, ביי אונז געשעהט עס? יא ביי ענק, וואס דו מאכסט נישט קינדער אזוי ווי אונז? ווייל דו האסט נישט די זעלבע יצר הרע? דיר האט נישט דער אייבערשטער אריין געלייגט אזא הויקער? יעצט כ'האב געטראפן אין אפסטעיט א ישיבה וואס זענען געפארן אויווער נייט, היינט איז דאך געווארן מ'פארט שוין אויווער נייטס, מ'פארט מיט מיידלעך אויווער נייט, ס'איז גוט, פרעג איך דעם מלמד, זאג, דו האסט געוואטשט אז ביינאכט זאל נישט צוקומען שמוציגע זאכן? זאגט ער ס'איז מיר קיינמאל נישט בייגעפאלן אז בחורים צווישן זיך טוען די זאכן, זאג איך אים ווייסטו וואס? דעמאלטס ביסטו נישט קיין מלמד. די איף יו דאנט נאו די האול פיקטשער ביסטו אויף גרויסע צרות. עס געשעט אזאלעכע זאכן. יעצט נאך א זאך, ווער גיבט אכטונג אויף מלמד? און די ישיבה דארף וויסן אז זיי נעמען אוועק קינדער, עס איז אויף זייער אחריות, וועגן דעם האט דאך יענקי בער נישט געלאזט אז נחמיה זאל זאגן אז עס איז אמת, ווייל ווען נישט סועט מען דאך די ישיבה אין די מיליאנס אוו דאלערס, דו האסט געשיקט א מיידל און אפאר מיידלעך. צו יענעם אהיים, האט ער געקלערט ס'איז בעסער אז יענער זאל זיצן דרייסיג יאר אבי מ'זאל נישט סוען די ישיבה. עניוועי, מ'דארף זייער שטארק אבאכט געבן נישט נאר אויף סעקשועל אביוז נאר אויף אלעם ארום און ארום, און אז אלעס זאל זיין סעיף, ס'זאל זיין א לייף גארד, און מ'זאל נישט אריינשיקן אלע קינדער אין די זעלבע צייט אין סווימינג פול ווייל ס'ווערט אווער קראודעד און די לייף גארד קען אפילו נישט האלטן חשבון. און דער אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל זיין א גליקליכער זומער. ס'איז שוין, ס'האט זיך שוין אנגעהויבן מיט אן עקסידענט מיט איינער וואס איז געהארגעט געווארן, בלע, בלע המוות לנצח. אין קראון הייטס איז יעצט געווען א מעשה אז א בחור האט געמאכט סי פי אר אויף א איד און ער האט אים ריווייווט. ס'וואלט געווען גאנץ א גוטע פלאן אין די קעמפ זאל מען מאכן אביסל ספארט, שפילן אביסל פוטבאל מיט בעסקעטבאל און בעיסבאל, און אויכעט אריינברענגען א סי פי אר, מאכן א התחרות, א רעיס, וויפיל בחורים קענען ארויסגיין דעם זומער און זאלן געהאבן געהעריג

עס געטאטשט קינדער, עניוועי וואס איז געווארן דער סוף דערפון? דער סוף איז געווארן אז ער איז געשטארבן א שעה צוויי שפעטער, יעצט סאיז ביי אונז אביסל אנדערש, ר' מעכל לעבאוויטש האט נעכטן נאכט געמאכט חתונה די יונגסטע זון זעסט שמואל פריד דו רשע דו, מען קען נישט וויי טון א מענטש, האסט געמאכט א גט צווישן זיין ערשטע ווייב און ברוך השם אויפגעשטעלט א נייעם דור מיט זעקס קינדער, מעגסט זיך שעמען, עניוועי איז למעשה איז געשען אז ברוך מרדכי האט געטאנצט אויף די חופה מיט אלעם, סאיז ממש מסתמא האט ער געהאט רשות, זיין אפיסער, אבער דאס איז אזא מין שמוץ דאס, אזא מענטש געט מען אויבן אן, איז אנבעליוועבל, מענטשן פארלירן דעם שכל, ווייל ער קומט וויינען און ער מוז האבן אביסל כבוד. יעצט אין פינלאנד האט די סופרים קאורט גע'פסק'נט, א מענטש האט געטענה'ט, א מוסלעמענער אימיגראנט, ער האט גערעיפט א מיידל, און ער האט געטענה'ט אז ער האט נישט געוואוסט אז מען טאר דאס נישט טון, זיין רעלידזשען לאזט עס טון, און יעצט האט מען אים געלאזט פריי אין פינלאנד. יעצט איז דא אן עף בי איי עידזשענט מיט זיין ווייב וואס האט מ'האט זיי ביידע געטראפן טויט. ער האט געדארפט טעסטיפייען. קעגן הילערי קלינטאן. די נייעס זאגט אז ער האט זיך אליין געהארגעט, און אנדערע זאגן אז מען האט אים געהארגעט. יעצט. ס'איז דא א חתן וואס ער טאנצט מצוה טאנץ, און איינער טאנצט מיט אים מיט, און ער האלט אים צוגעדעקט דעם פנים א גאנצע צייט מיט א שמאטע ער זאל נישט זען וואס מען טאר נישט. ניין די כלה איז צוגעדעקט עניוועי אבער ס'איז נישט קיין חילוק ער וויל נישט זען די פרויען. אבער כ'האב געוואלט זאגן דאס איז א געהעריגע מסייע לדבר עבירה אז דו טארסט נישט פארוואס מעגן אנדערע יא און דער וואס ער טראגט דיך ארום ער פירט דיך ארום ער דרייט דיך ארום טאר זיכער נישט יעצט אין בני ברק האט מען געטראפן אז אינדרויסן פון די מקווה האבן זיך באהאלטן די חזירים און זיי האבן געטון דארטן וואס מען טאר נישט. א פינף און דרייסיג יעריגער גוי. און ער האט

איינמאל א נאר ווארפט אריין א שטיין אין וואסער קען עס צען קלוגע נישט ארויסנעמען. וואס וואס קאלט עטס מיך, איך קען אים גארנישט טון. זיי דערציילן אז ר' מעכל לעבאוויטש האט זיך אנגעהויבן זיינע צרות ווייל עפעס א הונט איז אים נאכגעגאנגען האט זיך עטליכע מאל אויסגעדרייט און געזאגט איך קען דיר נישט געבן קיין תיקון איים סארי. ס'איז דען נישט אמת געווען? ער קען טאקע נישט געבן קיין תיקון. איך קען גארנישט טון איך האב אים געבעטן און איך האב אים געבעטן. היינט לאך איך פון ענק. היינט סוואלאו איט. און זיך אויסלערנען פאר נעקסט טיים. ווייסט דאך וואס איך זאג, אז מען לערנט זיך אויס איז גוט, און טאמער נישט איז עס א גרויסער פראבלעם. יעצט, חיים הערש מייזעלס פון ראש ישיבה פון סאטמאר אין בני ברק האט זיך אנגענומען פאר ר' אהרן און האט ארויסגעשטויסן זלמן לייבן, יעצט ווילן זיי אים שיקן אויפן פלאץ ווי אברהם הערש בעק ימח שמו איז געווען רב אין אוסטראליע, וואס ער האט געלאזט די פעדאפיילס. יעצט, הערטס אויס דאס ליצנות פון דעם מענדל און הערטס.

אוי האט מענדעלע געמאכט א דזשאב אויפן טאטן. יעצט וואלף לאנדאו, ער איז דארט איינגעשטעלט אין סאטמאר אין מאנרא, האט געשלאגן בחורים, ס'איז אלעס שוין דא ביי די צייטונג, עס איז שוין געווען פרייטאג אינדערפרי און זיי האבן שוין אים אפגעווארט און זיי האבן אים געוואלט קוועסטשענען און זיי האפן אים אויפצופיקן, נע מען קען נישט צולאזן אזא זאך, וואס הייסט דו שלאגסט יענעם? דו ווילסט שלאגן? ס'איז דא א סגולה ווען איינער איז נערוועז זאל ער נעמען גיין צו א בילדינג ווייסט. א סעמענטענע בילדינג, און דארט ווי עס קומט זיך צוזאם די צוויי ווענט, מזרח מיט דרום, זאל ער נעמען דעם קאפ און אריינהאקן זיבן מאל און זאגן נ, נחמ, נחמ, נחמן, אהה, נחמן, מאומן, מן, מן. נאכדעם וועט ער שוין ווערן אויס נערוועז. א גוטן און א פרייליכן שבת.